ס'דא א אינגערמאן וואס ער פרעגט א יסודות'דיגע שאלה אין טהרת המשפחה, וואס א חילוק א שאוער, וואס א חילוק א וואנע, און וואס א חילוק א מקווה, און באמת איך זאג אסאך שיעורים אויף הלכות נידה און אויף מקוואות, דאס איז די ערשטע שאלה וואס יעדער פרעגט, ס'איז א נארמאלע שאלה, דער מזרחי פרעגט עס ווייל ער וויל וויסן. דער פרייער פרעגט עס ווייל ער וויל חוזק מאכן אבער ער הי וויינדס אפ טו אנדערסטענד אז אונז האמיר די אלע זאכן זייער שיין מסודר ווייל דער אייבישטער האט אונז געגעבן א תורה שלימה מסיני און דער פרומער שעמט זיך צו פרעגן פארוואס ווייל קודם כל מ'עט לאכן פון אים און נאכדעם דער רבי האט געזאגט מ'טאר פון דעם נישט רעדן דאס איז נישט צניעות'דיג און איך האלט אז מ'דארף יא רעדן דערפון במילא האב איך זיך מיישב געווען איך גיי עס אים ענטפערן באריכות איך לייג אים ארויף נאר אונז האמיר געטוישט דעם קול כדי שלא לבייש את מי שאין לו, א אינגערמאן זאל דורכגיין אין היימישע תלמוד תורה'ס און אין ישיבות און ער זאל אזוי ווייניג וויסן וועגן טהרת ישראל, האמיר עס געטוישט. אבער דאס איז א אינגערמאן נעבעך א היימישער בן תורה. און דער אמת איז דער רבי אין חדר האט דיר דאס געדארפט זאגן נאר אז ער האט דיר נישט געזאגט וועל איך טרייען עס דיר צו זאגן און ס'איז זייער נארמאל אז א מיידל א ווייבעלע זי האט חתונה און אלל אוו א סאדען פאלט אויף איר א לאסט א מקווה א

פשטות פון ספר. אבער ס'איז נישט קיין שפאס. יעצט וועל איך אים זאגן דעם ענטפער. קודם וויל איך צוגיין צום רמב ם און צום שולחן ערוך, ווייל דער אינגערמאן טענה'ט אז ער וויל פארשטיין. וויל איך אים מסביר זיין אז אויב ער האט שוין אמאל געלערנט חומש, ווערט געברענגט אין פרשת חוקת, ווערט געברענגט וידבר השם אל משה ואל אהרן לאמר זאת חוקת התורה אשר ציוה השם לאמר. וואס הייסט חוקה? זאגט רש י לפי שהשטן ואומות העולם, די שטן און אומות העולם מונים, צערענען, אדער די רבי האט געטייטשט מונים זיי רעכענען אויס די מצוות, לומר מה המצוה הזאת וואס איז די מצוה פון פרה אדומה? ומה הטעם יש בה וואסערע טעם האט עס? ס'מאכט דאך נישט קיין סענס. דער וואס ער טראגט צו פארברענען די פרה ווערט טמא, און אויף וועם ער שפריצט ווערט טהור. לפיכך כתב בה חוקה, זאגט די תורה חוקה גזירה היא מלפני אין לך רשות להרהר אחריה. יעצט, עס ווערט געברענגט אין זייער אסאך ספרים א טעם פארוואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן חוקים, הגם א חוקה איז אן א טעם, אבער כדי ווי מען זאגט לסבר את האוזן, געבט מען אונז טעמים אויכעט. והראיה די פרה אדומה איז א חוקה, און רש י ברענגט פון ר' משה הדרשן אז האמיר געזינדיגט מיטן עגל זאל קומען די מאמע וואס דאס איז א פרה און אפווישן דעם חטא פונעם עגל וואס דאס איז איר קינד, אבער בעיסיקלי איז עס א חוקה. יעצט פארוואס ס'איז א חוקה, ווערט געברענגט אין די ספרים אז דורך דעם וואס א איד האלט א חוקה ווייזט עס אז ער טוט דעם אייבערשטנ'ס רצון ביאנד ריזענינג אפילו ער פארשטייט עס נישט, למשל, יעדער נארמאלער מענטש פארשטייט זייער אסאך זאכן בין אדם לחבירו, פארשטייט דעם טעם פארוואס איז אז א איד האלט בין אדם לחבירו מיינט עס בכלל נישט אז דער איד איז אן ערליכער איד, ער איז א נארמאלער מענטש, האט גארנישט צו טון מיט אן ערליכן אידשאפט. טאמער האלט ער אבער א חוקה דעמאלטס ווייזט אז די אלע זאכן וואס ער טוט וואס ס'מאכט סענס, טוט ער אויך נאר וועגן דעם ווייל דער אייבערשטער האט געהייסן, און נישט ווייל ס'מאכט סענס, ווייל והא ראיה ס'איז דא זאכן וואס איט דאזענט מעיק סענס טו הים און ער האלט עס אויך. יעצט ווי איך פארשטיי וואלסטו זייער שטארק געוואלט וויסן דעם טעם, קודם וויל איך דיר זאגן ס'האט נישט קיין טעם, ס'איז א חוקה, נאכדעם וויל איך דיר אביסל ממתיק זיין זאלסט יא פארשטיין. רמב ם אין הלכות מקוואות, פרק י א, הלכה י ב, דאס איז די לעצטע הלכה אין הלכות מקוואות. זאגט דער רמב ם אזוי, דבר ברור וגלוי, ס'איז א דבר ברור און אנטפלעקט, שהטומאות והטהרות גזירות הכתוב הן, טומאה און טהרה גזירות הכתוב. ואינן מדברים שדעתו של אדם מכרעת אותם, ס'איז נישט זאכן וואס די דעת פון א מענטש קען דאס מכריע זיין. והרי הן מכלל החוקים, און דאס איז מכלל פון די חוקים, זאת חוקת. ביי דארט וואו ס'איז דא ביי די פרה אדומה איז אויכעט רעדט מען פון טומאה און טהרה. וכן זאגט דער הייליגער רמב ם הטבילה מן הטומאות, זיך טובל'ן פון טומאות, מכלל החוקים היא, ס'איז פון די חוקים, דערפאר שאין הטומאה טיט או צואה, טומאה איז נישט א זאך וואס איז טיט, מאראסט אדער צואה. שתעבור במים, ס'זאל מוזן דורך גיין אין וואסער. אלא גזירת הכתוב היא, ס'איז א גזירת הכתוב. והדבר תלוי בכוונת הלב. דבר איז תלוי בכוונת הלב. לפיכך אמרו חכמים, האבן די חכמים געזאגט, טבל, ווען איינער האט זיך גע'טובל'ט ולא הוחזק, ער האט זיך נישט מחזיק געווען, ער האט נישט מחזיק געווען יעצט אז ער גייט זיך טובל'ען, זאל אבאכט געבן ס'איז נישטא קיין חציצות מיט אלעם און אז ער טובל'ט זיך פאר טומאה כאילו לא טבל, אזוי ווי ער האט זיך נישט געטובל'ט יעצט. ואף על פי כן זאגט די רמב ם רמז יש בדבר, א שטיקל רמז איז יא דא, כשם שהמכוון לבו לטהר, אזוי ווי א מענטש איז מכוון זיין הארץ, זיך צו רייניגן, כיוון שטבל טהור, וויבאלד ער האט זיך געטובל'ט איז ער טהור, ואף על פי שלא נתחדש בגופו דבר, ס'איז נישט נתחדש געווארן אין זיין גוף גארנישט, ווייל ער איז מכוון זיין הארץ אז ס'זאל טהור ווערן, ס'הייסט די כוונה מאכט ס'זאל טהור ווערן, אף על פי שלא נתחדש בגופו דבר, איז ווערט ער אויך טהור, כך זאגט דער הייליגער רמב ם, המכוון ליבו לטהר נפשו מטומאת הנפשות, ווען איינער איז מכוון זיין הארץ אז ס'זאל זיך מטהר זיין זיין נפש פון די.

די שלעכטע זאכן, והביא נפשו במי הדעת טהור, און ער ברענגט אריין זיין נפש אין מי הדעת טהור, הרי הוא אומר וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טמאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם. דאס זאגט דער הייליגער רמב"ם. סאו בקיצור ס'איז א חוק. ס'איז א חוקה. פרעגסט א גוטע שאלה. וואס א חילוק צו מ'נעמט א שאוער צו מ'גייט אין א מקווה. די מקווה הייסט מי מי הדעת. דאס איז מעורר אז דער מענטש זאל טראכטן מיט דעת וואס ער גייט זיך טובל'ען און פארוואס ער טובל'ט זיך, און אז ער וויל אוועק ווארפן זיינע שלעכטע געדאנקען מיט אלעם וואס ער האט שלעכטס, גייט דאס אלעס אוועק. איז במילא איז דאס א זאך וואס דאס איז, איך וועל דאס דיר נישט קענען מסביר זיין ווייל דאס איז א חק, פונקט ווי כ'קען דיר נישט מסביר זיין פרה אדומה. אבער איך וויל אביסל רעדן פונעם ענין אז ס'זאל דיר יא מאכן א שטיקל קלארקייט. און קודם וויל איך אבער אנהייבן אז אין הלכות מקוואות סימן ר"א סעיף א' שטייט דין המקווה ומימיו, ובו ע"ה סעיפים. סעיף א', אין האשה עולה מטומאתה. א פרוי גייט נישט ארויס פון איר טומאה ברחיצה מיט וואשן זיך במרחץ אין א באד, ואפילו עלו עליה כל מימות שבעולם, אפילו ס'איז אדורך געגאנגען אויף איר אלע וואסערן פון די וועלט, עדיין היא בטומאתה, איז זי נאך אלץ טמא. חייבים עליה כרת, מ'איז מחויב אויף איר כרת, עד שתטבול כל גופה, ביז זי וועט זיך טובל'ען דעם גאנצן גוף בבת אחת, מיט איינמאל במי מקווה אין וואסער פון א מקווה, או מעיין שיש בהם ארבעים סאה, א מעיין וואס האט אין זיך פערציג סאה, יעצט א מעיין צו עס דארף פערציג סאה צו נישט, דאס שטייט שוין קלאר אז מען דארף נישט ווייל ס'איז מטהר ווייניגער אויכעט וויבאלד ס'גופו של אדם מתכסה בו. שוין, נאר דא ווערט שוין געברענגט צום סוף פון דעם סעיף, אז ס'מוז זיין דער גריב מוז זיין אביסל גרעסער ווי דער שיעור פון פערציג סאה אז אויב מ'גייט אריין הייבט זיך אויף דאס וואסער זאל בלייבן פערציג סאה. שוין. דאס איז דער רמב"ם און דאס איז דער שלחן ערוך. יעצט דער ענין פון טומאה וטהרה ביי נידה און אויך איז דא ביי א מת איז דאס איז העכערע זאכן דאס איז נישט זאכן וואס מ'קען פארשטיין און ס'איז נישט זאכן וואס מ'זעט. למשל, דער הייליגער אור החיים הקדוש ברענגט פארוואס א איד איז מטמא און א גוי איז נישט מטמא, מען רעדט באוהל, א איד איז מטמא אין אן אוהל וואס זאל זיין הונדערט הייזער איינס לעבן ס'אנדערע מיט איין דאך, איינס וועט איבערדעקן דעם אנדערן, עט אלעס ווערן טמא, פארוואס ביי א גוי איז דאס נישט דא? זאגט ער א משל. געווען א באלעבאס וואס ער האט געהאט א גרויסן טעלער פיל מיט האניג, אנדערער האט געהאט דעם טעלער פיל מיט שמוץ, ביידע האבן עס ארויסגעטראגן, דאס וואס איז פיל מיט האניג קומען אלע פליגן מיט אלע קריכערס ווייל ס'איז האניג, דאס וואס איז פיל מיט שמוץ גייען נאר אריין די קריכעדיגע וואס האבן נישט קיין השגה וואס דאס איז האניג. די זעלבע זאך זאגט ער א איד ווען ער שטארבט, וויבאלד ער האט געהאט א נשמה און ער האט געטון מצוות ומעשים טובים, און אזוי ווי די ספרים ברענגען אז א גוף פון א מענטש וואס האט געטוהן מצוות נאכן טויט האט א דין ווי א קדושת ספר תורה, אזוי ברענגט דער מנחת יצחק ווען מ'רעדט דארטן פון גראבן טויטע, זאגט ער א איד'ס גוף כאטשיג ס'איז טמא, א אוהל א א מת איז דאך מטמא, אבער דאס איז איין שטיק קדושת ספר תורה. מילא ווען ס'גייט ארויס די נפש פונעם גוף, כלומר קומען זיך צאמקלויבן אלע. קליפות מיט די סטרא אחרא, אלע כוחות הטומאה וואס ווילן זיך באהעפטן צו די קדושה זאלן הנאה האבן דערפון, און וועגן דעם איז עס אזא מין קדושה אז ס'איז אפילו באוהל אויכעט מטמא ווייל אלע קליפות קומען זיך צאם. יעצט כ'על זאגן על פי קבלה, מ'זאל פארשטיין אביסל, בשעת ווען ס'איז געווען אדם הראשון אין גן עדן מיט חוה איז געקומען דער נחש, דער נחש איז דעמאלטס געגאנגען אויף פיס, ער איז נישט געגאנגען אויפן בויך, אזוי ווי א בהמה, אזוי ווי א חיה, ער האט אנגעקוקט אזא שיינהייט ווי די חוה, איז ער געגאנגען און ער האט געוואוינט מיט איר, דאס איז על פי קבלה די העכסטע זאך, און צו ער האט ממש געוואוינט צו נאר ער האט איר אריינגעברענגט מחשבות זרות אז אזוי ווי מען וואוינט, און ממילא האט דאס אויף איר מעורר געווען, אויף דעם איז שוין דא אסאך וועגן אין די קבלה ספרים ווי אזוי זיי זענען דאס מסביר, איז במילא האט ער אריינגעלייגט אין איר א זוהמא, אזא. קליפה, א שטיק קליפה, און מיט די קליפה שלאגן זיך די גאנצע וועלט, דאס טייטש גויים גלייך מיט אידן. אוודאי ביי א גוי איז נישט דא קיין נידות, די תורה האט נישט מחשיב געווען זייער דם, נאר די רבנן, די גמרא זאגט אז אפילו א תינוקת בעריסה מיט א איז מטמא, ס'א מדרס מדרבנן. אבער איך רעד אלץ די עונש וואס דער אייבישטער האט געגעבן פאר חווה'ן, ווייל באמת חווה איז דאך נישט געווען קיין איד, איז דאך נאך געווען א בן נח. עס שטייט אין בראשית קפיטל ג' פסוק ט"ז, אל האשה אמר, דער אייבישטער האט געזאגט צו די פרוי, הרבה ארבה עצבונך, איך וועל זייער שטארק פארמערן דיין טרויער, זאגט רש"י דאס איז צער גידול בנים, און כ'וועל אויכעט פארמערן והרונך, הרונך מיינט די צער העיבור, פרוי שלעפט דאס קינד נײַן חדשים, דאס א צער, נאכדעם זאגט ער דער אייבערשטער ווייטער בעצב תלדי בנים, דאס מיינט מיט גרויס. עצבות, וועסטו געבוירן קינדער, דאס איז די צער הלידה, ווען מ'ווערט געבוירן, און יעדעס מאל די פרוי איינגעשטעלט מיטן לעבן. נאכדעם ואל אישך תשוקתך, דו'עסט זייער שטארק גלוסטן צו דיין מאן פאר תשמיש, אבער פון דעסוועגן דאך האסטו נישט קיין רעכט אז דו זאלסט עס בעטן מיטן מויל, נאר הוא ימשול בך, דער מאן וועט אין דיר געוועלטיגן, אלעס וועט קומען פון אים און נישט פון דיר, אוודאי אז ער זעט. אז דו גלוסט, דארף ער אויכעט, ווי מען זאגט, צולייגן דעם קאפ. דאס זענען געווען די קללות וואס דער אייבערשטער האט געגעבן פאר חווה'ן, אבער אלע גוי'טעס זענען אויך אריינגעפאלן אונטער דעם. עווריבאדי פאלס אנדער דיס. א איד האט נאך מער אז אונז דארף מיר מתקן זיין. אידישקייט איז מתקן צו זיין. הייליגער ריזשינער האט אונז געזאגט. אז די אייבערשטער האט אונז געשיקט אין גלות מיט חמשה חומשי תורה און אונז ברענג מיר אים צוריק ראשונים און אחרונים און שס מיט ספרא'ס און ספרי'ס מיט מכילתות מיט אלע א איד'ס אויפגאבע אויף די וועלט איז מתקן צו זיין און מאכן מער און דאס האט אונז געגעבן די הכנה צו ימות המשיח. און דעמאלטס וועט שוין נישט זיין קיין קליפות. יעצט בשעת ווען א פרוי גייט אריין אין א מקווה, דעמאלטס קען זי נישט אטעמען, ווען זי עפנט זיך דאס מויל און זי אטעמט, קען זי דערטראנקען ווערן. דעמאלטס איז אלע קליפות פון די וועלט גייען אוועק פון איר. פארוואס גייען די אלע קליפות אוועק? ווייל זי איז יעצט אזוי ווי נישט ווי א מת, ווייל ווען זי זאל זיין א מת וואלטן נאך געקומען די קליפות. זי איז אויף אזא הויעכע בחינה אזוי ווי פון פאר בריאת העולם. ז'איז אונטער א וואסער און זי ווייסט פון גארנישט און זי וויל זיך מטהר זיין דאס קינד אין די מאמעס בויך איז אויך אין א וואסער וועגן דעם ווייל דארטן ווערט מען דאך דערשטיקט נאר דער אייבערשטער האט אזוי געמאכט ס'זאל נישט דערשטיקט ווערן די זעלבע אויך אין די מקווה מען גייט אריין נאר וויפיל מען קען דערטראגן און נאכדעם קומט מען ארויס מיינט נישט מען זאל גיין וואס לענגער ס'מיינט צו זאגן אז מ'נעמט זיך מען אינגאנצן ארויס פון די וועלט.

דא אסאך מדרשים, איינס איז אז מ'עט ברענגען פון דיר וואסער און מ'עט גיסן סוכות, ניסוך המים, דאס צווייטע איז אז דו וועסט מטהר זיין כלל ישראל, דיין וואסער וועט מטהר זיין, ווען נישט וואסער האבן מיר נישט קיין כלל ישראל, האבן מיר נישט קיין טהרה, ממילא האט ער זיך בארואיגט, סאו דאס איז די סארס פון טהרה וואס דער אייבערשטער האט אונז מיטגעשיקט פון פאר די בריאה. און ער האט עס אפגעטיילט דעם צווייטן טאג אז אונז זאלמער האבן, אונז זאלמער קענען זיין טהור פון די אלע קליפות וואס ס'רינגלט אונז ארום, יעדע עבירה רינגלט אונז ארום מיט קליפות און אזוי ווייטער. יעצט איך וויל עס אביסל מערער מסביר זיין מ'זאל פארשטיין, איינער וועט זאגן חוה האט דאך געלעבט אזויפיל יארן צוריק, זי איז שוין לאנג געשטארבן, וויאזוי איז דאס, וויאזוי גייט דאס איבער, וויאזוי דארף מען יעדעס מאל תשובה טון אויף דעם, דער תירוץ איז זייער פשוט, דער אייבערשטער האט באשאפן דעם מענטש און ער האט אים געשטעלט אין גן עדן, נאכדעם האט ער אריינגעשטעלט אין גן עדן חווה. יעצט זאגט דער פסוק אין קפיטל ב' פסוק כה ויהיו שניהם ערומים זענען ביידע געווען נאקעט האדם ואשתו ולא יתבוששו זיי האבן זיך נישט געשעמט, פארוואס? ווייל זיי האבן נישט געוואוסט דעם ענין פון צניעות מבחין צו זיין בין טוב ובין רע. איז רשי מסביר כאטשיג האט דאך געהאט א געוואלטיגע דעה ער זאל קענען רופן יעדע בהמה חיה ועוף, אבער ער האט נישט געהאט א דעה פון דעם יצר הרע וועגן זיין נאקעט, צניעות, ביז ער האט געגעסן פון דעם עץ הדעת דעמאלטס איז אריין דער יצר הרע און ער האט געוואוסט א חילוק צווישן טוב און רע. יעצט, דער יצר הרע איז געבליבן, ווייל באמת א יעדער מענטש, סיי א איד סיי א גוי, סיי א אידענע סיי א גויטע, ווען ס'קומט צו די ענינים פון תשמיש פון צניעות, נישט יעדער איז להוט נאך דעם, נאר אז מ'האט זיך נעבעך ביטער פארשמירט, דער איז א סערטען סענס וואס יעדער האט זיין צניעות און זי וויל נישט ס'זאל ווערן א גאנצע וואטעווער, למשל א אידישע טאכטער האט חתונה, יא, ס'דויערט. חדשים מיט יארן ביז זי עפנט זיך באמת אויף פאר איר מאן, און די זעלבע מיטן מאן, דער איז א סערטען בושה וואס איז דא, רעד איך נישט פון די וואס זיי גייען אין חדר און ישיבה און זיי זינדיגן אפ און די זעלבע מיידלעך וואס זיי טוען כל דבר אסור, מ'רעדט פון נארמאלע מענטשן, יעצט אפילו ביי גוים איז דא א גרויסע פראצענט וואס זענען צו די חתונה, זיי האבן קיינמאל נישט געטאטשט קיינעם, זיי האבן קיינמאל נישט, זיי האבן זיך געהאגט און געקישט אבער נישט קיין ביאה, ביקאוז דעי ווארנט אפ טו איט, דער העז טו העוו א פורפעס פאר דעט. שוין, יעצט קומט אויס אז דאס וואס מען טוט תשמיש, די זאכן פון צניעות, טאמער שעמט מען זיך דערמיט, דעמאלטס איז א סימן אז מען איז אויף א מדריגה, און דאס איז דער פשט אז דער נחש האט אריינגעווארפן אין חוה אזא זאך, אז ער זאל זיך נישט שעמען, אדער אזוי ווי די מדרשים זאגן, מען דארף וויסן וואס דאס איז, אז זיי האבן געוואוינט אינאיינעם, געהאט אינטערקאורס, דעמאלטס פארלירט מען דעם גאנצן תמימות, און ס'גייט אריין דער יצר הרע פון זנות, און ממילא ווייסט מען א חילוק צווישן טוב און צווישן רע. יעצט. דעם קליפה מוז מען אונז ארויסרוימען פון זיך, ס'איז דא א זאך וואס הייסט קדושת הזיווג, מען דארף טאקע וואוינען מיט א פרוי, און ס'איז א גוט פילינג, דאס האלט צאם דעם קאפל, אבער מען דארף עס טון מיט קדושה, וואס דאס איז קדושה וועל איך באלד רעדן, אבער איך וויל נאר מסביר זיין אז טאמער האט מען זיך נישט פארזינדיגט און פארשמירט, דעמאלטס ווייסט מען מען דארף וואוינען מיט קדושה. יעצט, וויאזוי קומט מען צו צו די קדושה פון די וואסער? יעצט, נישט אלע וואסערן זענען גלייך, אויך נישט, דא זייער אסאך מיני וואסערן, ס'איז דא למשל א מעין איז מטהר בכל שהוא, זאגט דער הייליגער רבי נתן פון ברסלב, פארוואס דארף מען נישט האבן קיין מ' סאה? ווייל ס'איז נישט אדורך געגאנגען די אויר העולם, וואס די אויר העולם איז פול מיט קליפות און טומאה. רעגן וואסער גייט דורך די אויר העולם. ממילא דארף מוז מען האבן פֿערציק סאה, ס'איז א שוואכערער וואסער. א מעיין מטהר בכל שהוא, א מעיין מטהר בזוחלין. ס'איז דא שיטת הרמב ם אז הוויה על ידי דבר מקבל טומאה איז דווקא נאר ביי מעיין א פראבלעם ווייל ס'איז א הייליגערערע וואסער. יעצט וואס דאס איז פונקטליך א טבילה צו דאס איז מטהר ווען מ'גייט אונטערן וואסער צו ווען מ'קומט ארויס. געדענק מיר דא א גאנץ אריכות אין כסף משנה. אין פרק ו' הלכה ט ז פון הלכות אבות הטומאה, דער רמב ם ברענגט פון התוספתא אין מכשירין, ס'ווייזט אויס אז ס'מטהר נאר ווען מ'קומט ארויס פון די מקווה, למשל אז איינער איז אין די מקווה און און האט זיך געטובל'ט אינמיטן ער האט גע אנגעהויבן די פילטער צו ארבעטן און ס'שלעפט ארויס די וואסער איז עס שוין זוחלין, וויבאלד ווען ער איז ארויסגעקומען איז שוין געווען זוחלין איז די גאנצע טבילה נישט אינדערארדענונג. און ער איז אויכעט מדייק, און ס'איז דא א תוס' מסכת שבת דף ל ה עמוד א', תוס' דיבור המתחיל, וירד ויטבול ויעלה, ווייזט אויס אז ס'האט צו טון מיט די עליה, דאס ארויסגיין, דאס איז מטהר, ווען מ'קומט צוריק צו די אויר העולם. יעצט, אין ספר גידולי טהרה, ער האט א פירוש וואס הייסט גבא, איז ברענגט ער דארטן די אלע פסולים פון א מקווה. און ער טיילט עס אפ, עס איז דא צען פסולים, און זיי ווערן צוטיילט אויף דריי מינים, פיר פון זיי זענען פסולי דאורייתא לויט יעדן, פיר פון זיי דא א מחלוקת צו ס'איז מדאורייתא צו מדרבנן, און צוויי איז לויט יעדן איינעם נאר מדרבנן. יעצט, א מקווה חסר, ס'פעלט אין שיעור, אדער טבילה בכלי, אדער זוחלין, ס'רינט, אדער מי פירות, ס'איז נישט קיין מי גשמים.

ג' לוגין מים שאובין, דאס פסל'ט די מקווה, דאס איז לויט יעדן א דרבנן, שינוי מראה איז אויכעט לויט יעדן איינעם נאר מדרבנן, יעצט דאס אלעס איז ביי מי גשמים, ווייל ס'איז נישט אזוי הייליג וואסער, אבער א מקווה פון א מעיין איז ביי כלים איז נישט דא אזא מין זאך וואס ס'דארף האבן א שיעור. ביי א מענטש איז דא א מחלוקת אין די ראשונים צו דאס וואס די חכמים זאגן אז ס'מוז זיין מ ס, צו ס'איז ווייל אנדערש איז נישט מעגליך מען זאל זיך טובל'ען, צו ס'איז יא מעגליך, איז דא וואס האלטן אז ס'איז יא מעגליך א קליינער מענטש קען זיך יא טובל'ען, עס קומט אויס אז ס'דארף נישט זיין קיין מ' סאה, זאגט אסאך ראשונים, ביי מקוה פון א מעיין.

ביי מעיין. יעצט, ס'דא א מעשה פונעם הייליגן בעלזער רב אז ער האט געשיקט אז מ'זאל גיין זיך טובל'ען אין א קוואל, און א פרוי האט נישט געהאט יארן קיין קינדער און זי איז געהאלפן געווארן, האט מען אים געפרעגט פארוואס, האט ער מסביר געווען, ס'דא נשמות וואס זיי ווילן נישט אראפקומען ווייל זיי האבן א שורש מיט דעם און דעם ראשון צו מיט דעם און דעם פוסק, און אויב ס'איז נישט אויסגעהאלטן לויט זיין שורש הנשמה וויל ער נישט אראפקומען. אין דעם, איך, אויסער דעם וואס כ'האב געטראפן די מקווה פון בעל שם אין ראנשבערג, דארט האב איך געהאלטן מען טאר זיך נישט טובל'ען לטהרה, אבער לסגולה מעג מען זיך טובל'ען. למעשה, איך הער מ'האט עס יעצט איבערגעמאכט, מ'האט געמאכט דערפון א מי גשמים, כ'ווייס נישט ווער ס'האט זיך דארט געפארעט, נאר אזויפיל ווייס איך אז איך האב געשיקט ס'איז דא מקווה'ס פון די ראשונים, אין דייטשלאנד, געשיקט דארטן אסאך מאל מענטשן, זיי האבן נישט קיין קינדער, איך האב זיי געזאגט גיי טובל דיך דארט, אבער אויכעט נישט לנידתה, ווייל דארט איז די פראבלעם אז די לעצטע בדיקה מוז מען מאכן דעם זיבעטן טאג, און אז דו האסט א שאלה וועם מוזטו פרעגן אין דייטשלאנד, עס איז דא דארטן א מקווה וואס רש"י'ס מאמע האט זיך געטובל'ט אין ווארמס, איך האב געצאלט פאר א אוניווערסיטי גרויס געלט אז זאלן אויפזוכן די אלע, און זיי האבן עס געטראפן, מען האט געמאכט א גאנצע בוק פון דעם, ס'איז דא אכט מקווה'ס. יעצט למעשה איז א קוואל איז מסוגל אז סזאל געבן קינדער פאר ווער סהאט נישט? ווייס כ'האב דאס ממקור ראשון, א רב האט מיר פארציילט אז די רבי האט געשיקט א אינגערמאן אויף מאנטריאל ווייל דארט איז דא קוועלער, האט ער געשיקט אים אז די ווייב זאל זיך דארט טובל'ן ליל טבילה, און צוריק געקומען און געהאלפן געווארן, געגאנגען די פרוי און זי געזאגט פאר די רעבעצען קוק דעם רעבן און מיך שיקט ער, און ער האט אויך נישט קיין קינדער וואס פארסטו נישט? און זי איז אריין זי געמאכט קולי קולות אויפן רעבן, האט די רבי געענפערט. איך האב נישט קיין צייט, איך האב א קהילה איך דארף פירן, איך האב נישט קיין צייט, דאס מיינט אז מען פארט, עס קומען די מענטשן, מען צו, איר ווייסט דאך, א רבי פארט פארט ער דאך, שטעל דיר פאר וואס א מסירות נפש איד דאס איז געווען, ער האט פון זיך אויפגעגעבן אלעס, און ער האט נישט געגאנגען טון אזא זאך וואס וועט שטערן זיין קהילה. יעצט, וואס הייסט פונקטליך מקדש זיין בשעת תשמיש, און פארוואס ביי מקווה'ס מוז מען מחמיר זיין לכל הדעות, איז ס'אזוי, ס'דא פון אבני נזר איז דא א תשובה, עפעס א קהילה פרעגט אים צו זאל מאכן א מקווה אויף איין וועג צו אויף א צווייטן, אויף איין וועג העט מען פוגע זיין אלע ראשונים און איינער העט בלייבן גאנץ די ראבד, און אויפן אנדערן וועג העט מען פוגע זיין דעם ראבד און אלע ראשונים בלייבן גאנץ. זאגט דער אבני נזר זאלסט מאכן א מקווה קענסט פוגע זיין אלע ראשונים נאר א ראבד קענסטו נישט רירן פון פלאץ, פארוואס זאגט ער אזוי ווייל דער רשבא עס ווערט צוגעברענגט אין בית יוסף אין הלכות מקוואות דער רשבא וואס ער געווען א תלמיד פונעם ראבד זאגט אז מיין רבי האט מברר געווען מקוואות כמשה מפי הגבורה, דאן קענסטעך דאך נישט שלאגן מיט א איד אז דער אייבערשטער מיט אים געקומען לערנען הלכות מקוואות, דאס איז אן אנדערע מין לערנען. ממילא קען מען דאס נישט רירן. יעצט אז דו'סט נאכקוקן אין דעם ראבד אין סוף בעל הנפש און אויך אין סוף עדיות זאגט ער אזוי, כל זה קיבלתי לא מפי מורי ולא מפי רבי, דאס אלעס האב איך נישט פון מיין לערער און נישט פון קיין רעבן אלא בידיעה לי בסוד השם ליראיו, אייבערשטער האט אים געזאגט סודות. על כל פנים איז וועגן דעם קען מען נישט רירן א ראבד פון פלאץ. דאס איז די אויפפאסונג פונעם אבני נזר. דער חזון איש האט אן אנדערן אויפפאסונג. דער חזון איש זאגט אז מען דארף זיך נישט רעכענען פונעם ראבד פון נתן סאה ונטל סאה ס'איז כשר נאר עד רובו, עס מוז בלייבן כ"א סאה. זאגט ער אז דער ראבד מזלא אית ליה, הי וואס א לאקי פערסאן. זאגט ער שהרי כמה דינים פון חלב און דם וואס דאס איז אויכעט כריתות, און מען טרעפט איין שיטה אין די ראשונים און מ'איז אלעס מתיר. יעצט לויטן אבני נזר איז ער נישט געווען א לאקי פערסאן, ער האט געהאט אן אנדערע מעלה, אז ער האט געלערנט תורה מפי הגבירה. יעצט לאמיר גיין ווייטער, ביי קוואל איז די אלע זאכן נישט געזאגט געווארן ווייל אלעס איז כשר, עס האט דער אייבערשטער אונז געגעבן, איז איך האב שוין געשיקט פינף אינגעלייט זיכער און זענען געהאלפן געווארן אין די קוועלער, איך האב זיי געזאגט אבער גייטס נאכדעם ווען די פרוי איז ריין און גייטס נישט לנידיסא ווייל דו וועסט האבן דארט א שאלה וועסטו האבן א פראבלעם. למעשה פאלגן זיי, ס'איז דא אסאך וואס האבן געפאלגט, עניוועי. און איך זאג יעדן, מוזט נישט פארן ביז איך ווייס ווי, קענסט פארן אויף מאנטרעאל ווי דער רבי האט געשיקט מענטשן, כ'האב באקוקט דארטן דעם קיטשי פאפער רב'ס מקווה, א קוואל א מחיה, און איך ווייס עטליכע וואס זענען געהאלפן געווארן, און ס'קען זיין שינוי מקום, שינוי מזל, א מענטש טוישט זיך די מקום, טוישט זיך די מזל, ער גייט אין אן אנדערע בית הטבילה. אבער איך וויל יעצט צוקומען צום פונקט וואס דאס הייסט מקדש עצמו בשעת תשמיש, און אויך פארוואס ביי א מקווה מוז מען חושש זיין לכל הדעות. יעצט איז אזוי. ס'איז דא א ספר וואס הייסט שערי דורא, אין הלכות טבילה ברענגט ער וואס איך גיי ענק יעצט פארציילן, א ביוטיפול מעשה. ער ברענגט אז ס'איז געווען א מעשה פון אלישע כהן גדול, וואס ער האט נישט געהאט קיין קינדער וואס האבן זיך געהאלטן ביי אים. זעט אויס אז די פרוי האט געשוואנגערט, זי האט געמפיל'ט און ס'איז געשטארבן, אדער קען זיין ס'איז געבוירן און ס'איז געשטארבן. איז ער איינמאל אריינגעגאנגען אין קדשי קדשים. יעצט איז מסתם נישט געווען יום כיפור, ווייל יום כיפור טאר מען דאך נישט, יום כיפור טאר מען נישט אריינגיין און אינזין האבן אנדערע זאכן, נאר דאס וואס מ'האט אים פארגעשריבן. סאו איז עס מסתם נישט געווען יום כיפור. און ער האט געזאגט, ער איז אריין אין קדשי קדשים און ער האט געזאגט. רבונו של עולם, פארוואס איז דא צדיקים וואס האבן קינדער, און פארוואס האסטו מיר נישט געגעבן קיין קינד? אפשר בין איך נישט גענוג ערליך? ארויסגעקומען א בת קול און ס'האט אים געזאגט, ווייל זיי זענען זיך נוהג בטהרה בשעת תשמיש. שוין, דאס איז די מעשה, ס'איז א שיינע מעשה, און עס קומט אויס לויט דעם אז אלישע כהן גדול האט געהאט א פראבלעם, הא? ער האט זיך נישט נוהג געווען חס ושלום בטהרה בשעת תשמיש. איך וועל עס באלד מברר זיין. געגאנגען האט עס פארציילט פאר זיין פרוי, האבן זיי זיך ביידע אונטערגענומען זיי גייען זיך מקדש און מטהר זיין בשעת תשמיש, וואס איז געווען? די מקווה איז געווען כשר, אלעס איז געווען אין דער ארדענונג, זי איז אראפגעגאנגען אין מקווה, האט זי באגעגנט א מצורע, א מצורע איז טמא, איז זי צוריק געגאנגען זי האט זיך געטובל'ט, און ווען זי איז ארויפגעקומען האט זי באגעגנט א חזיר, איז זי נאכמאל אראפ זי האט זיך געטובל'ט, און איז ארויפגעקומען האט זי באגעגנט א גמל, א קעמל. זי איז נאכאמאל אראפ און זי האט זיך געטובל'ט האט זי באגעגנט א גוי, נאכדעם אן ארל, נאכדעם א הונט, און נאכדעם א חמור, און נאכדעם א פערד, ביים ניינטן מאל האט זי זיך געטובל'ט האט זי באגעגנט אן עם הארץ, און ביים צענטן מאל האט זי באגעגנט א ישמעאל. און זי איז אלץ צוריק געגאנגען זיך נאכאמאל טובל'ן. יעצט, דער מדרש ברענגט, ס'איז דא איין מדרש,

דעם אייבערשטער געזאגט גלייך גיי ועמוד זאלסט שטיין לפני צדיקת זו פאר די צדיקת על פתח המקווה ביי די טיר פון די מקווה כדי שתתעבר הלילה הזאת זאל קענען שוואנגער ווערן ותלד צדיק קדוש וטהור. איז מט"טרון דער מלאך מט"ט גראד אראפגעקומען און ער האט זיך געזעצט ביי די טיר און זי האט געזען א מלאך האט זי זיך דערשראקן האט זי געוואלט צוריק לויפן זיך טובל'ן זי האט נישט געוואוסט וואס דאס איז האט ער איר געזאגט דער מלאך זאלסט וויסן איך בין דער מלאך מט"ט דער שר הפנים דב. ווייטאג איז שוין אנגעקומען צום אייבערשטן און ער האט מיך געשיקט אז איך זאל דיר זאגן אז איך בין א מלאך און גיי טובל דיך און דארפסט נישט צוריק גיין נאכאמאל און וועסט שוין פארשוואנגערט ווערן און האבן א קינד און וועסט האבן דעם קינד עסטו ווארטן ביי די ברית און איך וועל קומען זיין סנדק פון הימל יעצט ווען ער האט געקוקט ווען זי האט געקוקט אויף דעם מלאך. איז איר זון רבי ישמעאל בן אלישע האט אויסגעזעהן ווי א מלאך, ער האט אויסגעזעהן ווי מלאך מט"ט, און אויך ער האט געזאגט פאר רבי ישמעאל ווען ער איז געווארן גרויס האט ער אים געזאגט זאלסט וויסן ווען דו וועסט ברויכן ארויף גיין אין הימל עסטו זאגן א שם וואס איך געב דיר יעצט איבער און וועסט אנקומען אין הימל. יעצט עטס קענטס אלע די מעשה וטיהר רבי ישמעאל לעצמו והזכיר את השם בסילודים, בקיצור ער האט געטראפן דעם מלאך לבוש הבדים, דאס איז מלאך מט"ט, ער האט אים געפרעגט זאלן מיר אונז נעמען אויף זיך דעם עונש צו נישט, האט ער געזאגט יא, כי שמעתי מאחורי, עטס קענטס דאס, כי שמעתי מאחורי הפרגוד כי בזאת אתם נלכדים, עניוועי, בה ער איז געווען א בן בית, ער האט אויסגעזען ווי מלאך מט"ט, און ער איז געווען גאר א הייליגער מענטש אזוי ווי מלאך מט"ט. איז לאמיר פארשטיין דא פונקטליך וואס דא איז געווען, דער אייבערשטער זאגט אים ביסט דיך נישט גענוג מקדש בשעת תשמיש, מען האט דאך געקענט מיינען ער מאכט נישט געהעריג קיין בדיקות, צו ער ווארט נישט בשיטת רבינו תם, ניין ס'האט גארנישט מיט אים, ס'האט צו טוהן מיט די הייליגקייט פון די מקווה, ס'האט מיט אים גארנישט געהאט צו טוהן, און אפילו נישט מיט די מקווה אליינס, נאר דאס ארויסקומען פון די מקווה וואס ער האט קדושה, זי האט געדארפט אויף זיך ממשיך זיין, האט זי ממשיך געווען א טומאה ווייל זי האט געזען א. דבר טמא וכדומה. איבער דאס געדענקטס איך האב ענק אויסגערעכנט פריער געוויסע פסולים, למשל הוויה על ידי דבר המקבל טומאה. דאס איז א דין אין די מאכן די מקווה, וויאזוי מען ברענגט עס, האט נישט צוטון מיטן וואסער. די וואסער קען זיין טהור, נאר אז דו ברענגסט עס מיט א דבר המקבל טומאה, ווערט עס טמא. די זעלבע אויך. די מקווה די די בין איש לאשתו די קדושה איז אזא מין קדושה דאס האט אינגאנצן נישט צו טוהן דו קענסט גיין אין די כשר'סטע מקווה זי האט קענען גיין אפילו אין א קוואל מקווה אויך די כשר'סטע מקווה דער אייבישטער זאגט ס'איז כשר זי האט קענען גיין אין אין ים דער ים זאגט דער אייבישטער ולמקווה המים קרא ימים דער אייבישטער זאגט ס'איז א כשר'ע מקווה קיינער קען עס מער נישט פסל'ען שטעל דיר פאר איז עם כל זה ווען זי איז ארויס פון די מקווה זי האט נישט אנגערירט שטייט נישט זי האט אנגערירט ס'איז נאר פגע זי האט באגעגנט. איז צוריק געקומען אזא מין טומאה אויף איר אז זי האט נישט געקענט אפילו האבן קיין קינדער, שטעל דיר פאר. און דאס איז דער ענין פארוואס מען מוז אפילו שיטות יחידאות אויכעט ווי מען זאגט אפהיטן, ביקאוז יו נעווער נאו וואס דער אייבערשטער וויל דיר געבן א מתנה, און יו נעווער נאו אסאך זאכן וואס איז סודות הבריאה, דו קענסט דיך נישט אויס, גייט א פרוי אין א. כשר'ע מקווה, דער אייבערשטער זאגט ס'איז כשר און אלעס איז פיין און וואויל, און פון דעסוועגן נאך זי איז ארויסגעגאנגען, ס'האט נישט אנגערירט אפילו, נאר פאר ז'האט זיך נאך מדבק געווען מיט איר מאן איז שוין צוריק געקומען די קליפות פון די צייטן פון אדם וחוה. יעצט אין שולחן ערוך שטייט קלאר אז א טאמער מ'באגעגנט א דבר טמא, זאל מען צוריק גיין זיך צו טובל'ען אין מקווה, און די הלכה איז געבויעט אויף דעם מדרש וואס ס'ווערט געברענגט אין די ראשונים און אין ספר שערי דורא, און וועגן דעם אז מען בויעט א מקווה דארף מען וויסן, דו ווייסט נישט ווער ס'וועט זיך אלץ טובל'ען און פאר וועם דו דארפסט עס צושטעלן, און ס'איז נישט גענוג אז על פי הלכה איז עס גוט, מזלא אית ליה ווי דער חזון איש זאגט, ניין ניין ניין ניין ניין, מען דארף האבן מער ווי א מזל, ווי מער מען מאכט דקדוקי הלכה ווערט פון דעם א תוספת קדושה. יעצט ווערט געברענגט אין שולחן ערוך א גאנצע אריכות אז מען זאל זיך נישט טובל'ען צוויי מאל נאר איין מאל, פארוואס? ווייל אזוי פארלאזט מען זיך אויפן צווייטן אויפן דריטן, אזוי דו ווייסט טובל'סט דיך איין מאל מוזטו דיך פונקטליך טובל'ען, יעצט די ספרדים טובל'ען זיך איין מאל, די אשכנזים טובל'ען זיך צוויי מאל ווייל זיי מאכן א ברכה צווישן די צוויי טבילות, ווייל עס דארף דאך זיין עובר לעשייתן, יעצט די ספרדים טוהן זיך אן א חלוק. און זיי וואשן זיך די הענט און זיי מאכן אינדרויסן א ברכה און זיי לויפן אריין אין מקווה, אבער דער רמ"א איז נישט צופרידן פון דעם ווייל ס'איז נישט ממש איינס לעבן ס'אנדערע, איז אין די מקווה אליינס מאכט א פרוי א ברכה אשר קדשנו במצוותיו וצונו על הטבילה, אבער בשעת ווען זי מאכט די ברכה רוקט זי אביסל מיט די וואסער אז ס'זאל נישט זיין לבה רואה את הערוה, מילא אז זי מאכט אזוי מיט די הענט איז מעג זי זיך טובל'ן, וואס הייסט נישט לבה רואה את הערוה, און זי טובל'ט זיך איינמאל. און זי מאכט די ברכה, און נאכדעם טובל'ט זי זיך נאכאמאל. יעצט, שפעטער קען זי זיך טובל'ן וויפיל זי וויל, מען רעדט אבער לגבי ס'זאל זיין די טבילה זאל זיין ווי מען זאגט געמאסטן אז ס'זאל נישט האבן קיין חציצות, און ס'זאל זיך טובל'ן אזוי ווי ס'שטייט אין שולחן ערוך, צושפרייט די פיס, אראפגעלאזט דעם גוף מיט'ן קאפ פאראויס אזוי ווי אזוי ווי שטייט אין שולחן ערוך. איז די צוויי טבילות מאכט מען ס'זאל זיין מורא'דיג מורא'דיג פונקטליך און מ'טרייט נישט צו מאכן מער. חוץ איז דא די וואס זיי גייען, זייער אסאך פרויען וואס גייען מיט אייגענע האר, איז די אלע פרויען איז דער הייליגער חתם סופר האט איינגעפירט מען זאל זיך טובל'ן מיט א נעץ, א סבוכה, איינמאל מיט דעם און איינמאל אן דעם, אבער די ספרדישע האלטן דאס נישט איין בכלל ווייל עס איז נישט ביי זיי געווען קיין מסורת און מ'טובל'ט זיך נאר איינמאל און מ'איז פערטיג. אבער דאן קען מען זיך טובל'ן וויפיל מאל מען וויל. יעצט אין שולחן ערוך שטייט קלאר אין סעיף ס"ב מען זאל זיך טובל'ן נאר איין מאל, יעצט ס'ווערט געברענגט אין די ראשונים אינעם ראש און אינעם טור אז ס'שמועסט זיך אז ס'איז א מקווה מצומצם אז ס'זאל בלייבן דעם שיעור, אבער למעשה ווערט אבער אויך געברענגט אז ס'דא אסאך מאל אזוי ווי איינער טובל'ט זיך לשם תוס' קדושה זאל ער זיך טובל'ן מערערע מאל, אדער ערב שבת, די ערשטע טבילה איז אראפצונעמען די זהמה פון די וואכן, די צווייטע טבילה איז מקבל זיין אויף זיך קדושת שבת. ווייל אויף אראפצונעמען די זהמה איז נישט קיין חילוק, איינמאל האט ער זיך גע'טובל'ט איז אראפ די זהמה. דאס איבריגע גייט שוין אריין אין גדר פון תוס' קדושה, דער אר"י הקדוש, אלע זיינע זאכן זענען דאך אין.

און די שאלה איז, אז אויב ער איז שוין געווען טהור פון די ערשטע טבילה, צו ער איז אינגאנצן נישט געווען טמא, פארוואס האט ער געדארפט זיך טובל'ען? יעצט ווען מען קומט אריין אין בית המקדש האט מען זיך אויך געמוזט טובל'ען, יעדער מענטש האט זיך געמוזט טובל'ען, אבער ער האט זיך שוין דאך געטובל'ט איינמאל אויבן אין חיל, און וואס זענען געווען די איבריגע? די איבריגע איז תוס' קדושה. איך שטעל דיר פאר ווען מען מאכט ווען פארן כהן גדול נישט קיין געהעריגע מקווה מיט אלע פיטשעווקעס אזוי ווי עס דארף צו זיין, שטעל דיר פאר וואס וואלט דען דעמאלטס געווען דא וויל ער האבן תוס' קדושה און דעם תוס' וואלט געפעלט, וועגן דעם מוז מען מאכן א מקווה ס'זאל האבן אלע חומרות מיט אלע הידורים. איז בקיצור ס'איז דא אזוי, ס'איז דא א כשר'ע מקווה און ס'איז דא א פסול'ע מקווה, נאכדעם איז דא א מהידר'דיגע מקווה, די זעלבע איז דא מיט די מענטש, ס'איז דא א מענטש וואס איז טמא, ס'איז דא א מענטש וואס איז טהור, און ס'איז דא וואס איז תוס' קדושה. די אלע זאכן איז סודות פון די בריאה, וואס דאס איז אלעס גזירת הכתוב, און קיינער פארשטייט נישט צו דעם, גרויסע צדיקים האבן שוין געזען די גרויסע שדים מיט רוחות מיט די אלע זאכן, אבער די נארמאלע מענטש ווייסט נישט פון דעם, איז דא אזא מין זאך ווי אז מען זאל נישט טרינקען קיין וואסער פון די תקופות, דא פיר תקופות, די תשרי תקופה איז ווייל. און ווען אברהם אבינו איז געגאנגען שעכטן יצחק'ן האט ער אריינגעטינקען דעם חלף נאך דעם ווייל ער האט אים געשאכטן, כ'האב ענק געזאגט פון די גרעסטע סודות פון קבלה איז אז ער האט אים געשאכטן און די מלאכים האבן געזען ער איז טויט, זיי האבן אים אריינגענומען אין גן עדן געשאכטן, דארטן האט אים דער אייבישטער געגעבן א נייע נשמה, בבחינת דוכרא נישט נוקבא, ווייל ער וואלט קיינמאל קיין קינדער נישט געקענט האבן, איז דאס לערנט מען דאך נישט אין חדר ווייל מ'וויל נישט אנהייבן צו שעכטן איינער דעם צווייטן. איז למעשה איז אזוי געווען אז ער איז אויפגעשטאנען תחיית המתים יצחק אבינו אין גן עדן און ש. דעמאלטס האט אברהם אבינו דעם מעסער דעם חלף האט ער איינגעטינקען אין א קוואל אפצואוואשן, ער האט אפגעוואשן זענען אלע קוועלער געווארן פיל מיט זהמה פון דעם בלוט פון יצחק אבינו. ס'דא אויך העכערע זאכן. נאכדעם איז דא די צווייטע תקופה, די דריטע, ס'דא פיר תקופות אין יאר, ביי יעדעס מאל ווען ס'טוישט זיך ספרינג. סאמער, פאל און ווינטער, דעמאלטס זענען זיך די קליפות זיך שטארק מתגבר, און ממילא זיך מתגבר, טאר מען נישט טרינקען די וואסער. שוין. ווערט אבער געברענגט אז היינט איז נישט אזוי הארב די אלע זאכן, ווייל וויבאלד ס'איז נישט דא די גרויסע קדושה, איז שוין נישט דא די גרויסע קליפות אויך נישט. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין חומש פרשת וארא, קאפיטל ז',

טאמער ס'איז געווען וואסער אין א כלי מתכות איז עס נישט געווארן קיין בלוט. מתכות איז א מורא'דיגע דבר טמא, וועגן דעם טאר מען נישט אין דעם משכן און דעם בית המקדש האט מען נישט געטארט מאכן מיט קיין כלי אבן. אזוי שטייט אין פרשת יתרו, מזבח אדמה תעשה לי, ואם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה אתהן גזית, זאלסט עס נישט האקן מיט קיין האק. כי חרבך הנפת עליה ותחללה. טאר עס נישט מאכן מיט א האק, ביי שלמה המלך שטייט אויך מען האט קיין מען האט נישט געהערט קיין גרזן די גאנצע צייט ווען מען האט געבויעט דעם בית המקדש. און זאגט רש"י שהמזבח המזבח נברא באשאפן געווארן למאריך ימיו של אדם והברזל נברא לקצר ימיו של אדם. דאס איז די פראבלעם מיט ברזל. אין זה בדין. שיונף המקצר על המאריך, אזוי שטייט אין משנה אין מסכת מידות פרק ג' משנה ד', ועוד, שהמזבח מטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמים, די מזבח מאכט שלום צווישן די אידן און דעם אייבערשטן, לפיכך לא יבוא עליו כורת ומחבל, זאל מען נישט ברענגען דערויף איינער וואס עס שניידט און וואס ער איז א מחבל. זאגט רש"י והרי דברים קל וחומר, מה אבנים שאינן רואות ואינן שומעות ואינן מדברות על ידי שמטילות שלום אמרה תורה לא תניף עליהן ברזל, מה-דאָך שטײנער װאָס הערן נישט און זײ רעדן נישט, זאָגט די תּורה, װײַל ס'מאַכט שלום, זאָל מען נישט האַקן מיט אַן אײַזן, המטיל שלום בין איש לאישתּו, בין משפּחה למשפּחה, בין אָדם לחבֿירו, על אַחת כּמה וכּמה, שלא תבואהו פּורענות, ס'זאָל אױף אים נישט ברענגען קײן שטראָף. סאָו, דאָס איז דער פּסוק אין חומש, אַז מע טאָר נישט אױפֿן בית-המקדש, אױף משכּן, אױפֿהײבן קײן ברזל. די שיסלעך וואס זענען געווען געמאכט פון ברזל איז געווען אזא טומאה אז די מכת דם האט אפילו נישט געכאפט דערין, נאר געווען בעצים ובאבנים. יעצט וועגן דעם א מקווה, עס דארף זיין הוויה על ידי טהרה, טאר מען מיט קיין ברזל עס נישט מאכן. צו מען מעג מאכן מיט אייזן בעטאן צו נישט דרייט זיך שוין איבער א גאנצע זאך. ווייל ס'איז געמאכט געווארן לשמש את הקרקע, דער נודע ביהודה וויל זאגן אז נישט, איך האב א מהלך אז ס'איז קבעו ובנה וואס זאלסט קודם קובע זיין נאכדעם בויען דערויף, איז דא משנה אין פ' כלים פרק כ' משנה ה', נדבך אפילו א כלי שקבעו בקרקע אדער אין קבעו ולא בנה בנה ולא קבעו איז טמא, קבעו ובנה איז טהור, ס'איז נישט קיין חילוק וויאזוי מ'וועט יעצט מאכן, אבער למעשה דער ברזל האט אין זיך א מורא'דיגע מקור הקליפה.

געהיילט די וואסער, עס וועט נישט זיין מער, עס וועט נישט זיין מער פארגיפטעט, און אין דעם שטייט ווען דער אייבערשטער האט געהייסן משה רבינו ער זאל אריינווארפן אן עץ, ווייל ווען ער הייסט אריינווארפן א אייזן וועט מען זאגן אה ווייל דער אייזן ציט ארויס די שמוץ, צו ס'ציט ארויס די זאלץ. יעצט, ס'דא אין די אחרונים זאגן היינט זאל מען נישט מקפיד זיין ווייל ס'איז שוין היינט נישט אזא גרויסע סכנה די גאנצע זאך, איז דער בערזשאנער רב זאגט אויב ס'איז דא נעגל אויפן דאך הייסט עס אזוי ווי די גאנצע זאך איז א א כלי מתכות און ממילא אז ס'איז א מתכות דארף מען נישט מורא האבן פאר די אלע פגעים רעים פאר די אלע קליפות אין דעם איז דא א גאנצע אריכות און נישט דאס וואס איך וויל צוברענגען וואס איך וויל צוברענגען איז אז אפילו מכות דם דער אייבערשטער האט געזאגט ס'גייט זיין דם דער אייבערשטער אויך האט נאר ארויסגענומען צוויי אבן און עץ אבער מתכות איז נישט איז נישט געווארן קיין, די וואסער איז נישט געווארן, איינער געהאט אין א כלי מתכות האט ער געהאט וואסער און נישט געווארן בלוט דערפון, יעצט עט מען דיך פרעגן פארוואס, די ענפער איז זייער פשוט, דאס האט צו טון מיט קליפות און דאס פארשטייט קיינער נישט, און אפילו שלמה המלך איז אויך א גאנצע מחלוקת צו אמרתי אחכמה והיא רחוקה צו ער האט יא פארשטאנען פשט פון פרה אדומה מיט די קליפות מיט די טומאות צו נישט, אפילו אויף משה רבינו איז אויך דא מדרשים, ס'איז דא וואס זאגן אז ער האט יא געוואוסט ווייל ווען נישט וואלט מען דאך נישט געקענט מאכן א דעת משה, זאגן האט נאכנישט אלעס געוויסט, די אלע זאכן איז נישט נוגע, אבער די עיקר וואס מען דארף ארויסברענגען פון דעם איז, אז דער אינגערמאן פרעגט פארוואס מען דארף גיין אין מקווה, וויל איך דיר ווייזן, מיט קליפות און מיט סטרא אחרא האט מען צוטון מיט טומאות, האט עס נישט, אונז זעמיר צו קליין דאס צו פארשטיין. אז די מאמע פון רבי ישמעאל כהן גדול וואס ער איז געשטארבן פון די עשרה הרוגי מלכות איז געווען זייער הייליג און זיין טאטע זאגט אים דער אייבישטער אז דו מיט דיין ווייב האט עטס נישט קיין גענוג קדושת הזיווג ממה נפשך די מקווה איז געווען כשר צו נישט אויב נישט האט דאך אים דער אייבישטער געדארפט זאגן דו וואוינסט מיט חלילה מיט א נידה ניין ניין ניין כשר איז עס געווען ווייל לגבי וואסער א זון דו דארפסט אראפברענגען דארף מען זיין מער מרוחק פון די טומאות מילא יעצט אינגערמאן פארשטיי גוט. ס'דא קלין, קלין מיינט זויבער, און ס'דא טהרה. ווען אונז רעד מיר פון א מקווה און אן אישה נידה דארף זיך טובל'ן רעד מיר אונז נישט פון קלין. טהרה דאס איז די עיקר זאך וואס מען דארף אין דעם ווען מען זאגט זיך צולייגן און צוגרייטן. איך האב צוגעלייגט צו דעם און איך זאג עס אין אלע מיינע שיעורים וואס איך זאג פאר הלכות נידה. אינגערמאן קאלט מיך אן וואס הייסט קדושת הזיווג קדושה בשעת תשמיש? זאג איך אים אזוי, קדושת הזיווג מיינט אז אין די פינף און זיבן טאג וואס זי איז אפגעטיילט פון דיר, וויפיל מער קדושה מיט הרחקה דו האסט, אלס בעסער וועלן די קינדער זיין, און אלס ערליכער וועלן זיי זיין, און דאס שטייט אין די ספרים הקדושים. סאו די קדושת הזיווג הייבט זיך נישט אן ווען דו ליגסט מיט איר אין בעט, די קדושת הזיווג הייבט זיך אן נאך פון בימי טומאתה, און דעמאלטס אז די סיסטעם בימי טומאתה ווי עס דארף צו זיין, זאלסט דיך אפהיטן, עט דיר דער אייבישטער באלוינען מיט וואוילע קינדער. איז יעצט האף איך אז דו פארשטייסט יונגערמאן, איך זאג אויכעט אז אונז פארשטייען מיר נישט, אונז האבן מיר נישט קיין שום מושג, נאר אביסל פארשטיי מיר, ווייל דאס האט צו טון מיט חוקים, און מען זעט אויך אז אפילו אין די חוקים איז דא געוויסע סעיפן, למשל נישט אלע וואסערן זענען גלייך, אפילו א קוואל וואס דאס איז זייער א זייער א הייליגע זאך דארף מען אויך וויסן צו עס איז בהרחב צו נישט, צו דאס קומט פון פון ווי דאס קומט, עס קען זיין עס קומט גאר פון אונטער דר'ערד, ס'איז דא צוויי גדולי הפוסקים דער מהריק מיט משכנות יעקב וואס זיי זאגן איך האב מורא אויף יעדע וואסער אז אפשר איז מי תמצית, עס קומט פון א הויעך פלאץ ערגעץ אונטער דער ערד און עס גייט ווייט ארויס און עס איז גארנישט קיין קוואל. אז ס'איז דא א קוואל על יד הנהר דארף מען אויך וויסן פון וואו ס'קומט, פון ווי ווייט ס'קומט, ס'איז דא מחלוקת אין דעם צו ווי ווייט הייסט על יד הנהר, פאפא מקווה איז על יד הנהר, האט פאפא רב געזאגט אז דער ערוגת הבושם זאגט צו קוף אמה. און פון די איסט ריווער ביז זיין מקווה איז דא מער ווי קוף אמה. סא אנדערע קריגן זיך מיט דעם, סא אנדערע האלטן אפילו נענטער אויכעט. אפילו עס קומט פונעם וואסער אליין אז מען זעהט נאר נישט אז ס'קומט נאר אונטער דער ערד איז אויך גוט. און דאס אלץ ווייל ס'איז טהרה, און טהרה האט נישט קיין שיעור און קיין ערך. יעצט אין די אלע וואסערן איז אויך די גאנצעטע מחלוקת. ס'איז דא די ראבד, די רזה, און די רן. וועגן ריבוי נוטפים על הזוחלים, ווען ס'איז כשר ווען נישט, די נהר פרת, נאכדעם דא א רמבן, ריף, מסכת נדרים, ריטבא, און ס'איז אט דא א שווערע משנה, העיד רבי צדוק, א מורא'דיגע שווערע סוגיא דאס. איך האב שוין אסאך מאל געהאט אז אפילו למקווה מים קרא ימים בין איך נאכגעפארן מיט א העליקאפטער און איך בין אנגעקומען צו אזא פלאץ ווי איך האב געזען אז ערגעץ האט מען עס ריראוטעד, מען קען עס זען ווען מען פארט אויפן ניו יארק סטעיט טרוועי אויכעט. פארט איז דארט אויף אונטערוועגנס איז דא א פלאץ און סקומט ארויס פון די בארג א קליינע וואסער מהאט אראפגעגראבן לעבן דעם האט עס געלייגט אונטער די טרוועי און אויף די אנדערע זייט איז דא א ריזיגע לעיק וויסן פון ווי דאס קומט און צו סאיז במקומו צו נישט אויף דעם איז דא אסאך שיטות טעם דערפון איז ווייל מעביר צו זיין די רוח הקליפות דארף זיין א עקסטערע טהרה טא בקיצור דער אייבישטער פארלאנגט נישט אז אן אשה נידה זאל זיין קלין נאר זאל זיין טהור און טהור איז נאר מיט דעם סיסטעם ימי טומאה, נאכדעם הפסק טהרה ימי טהרה, און נאכדעם חפיפה, טבילה, דאן אויכעט בדיקות אין אלע שבעה נקיים די פרי און ביינאכט, און ביי די הפסק טהרה דארף זיין א מוך דחוק בין השמשות, אזוי איז מען זיך מטהר, נישט מ'איז קלין, מ'איז זיך מטהר. דאס וואס דו זאגסט אז די מקוואות זענען נישט זויבער, ס'שטינקט מיט אלע זאכן, וויל איך דיר זאגן, איטס נאט טרו, און טאמער איז טאקע דא אזא מקווה, דארפסטו מיר טאקע זאגן, ווייל איך גיי מיך שלאגן. אין וויזשניץ איז דא א מקווה וואס מען טובל'ט זיך אין מי גשמים, די גאר פרומע. מיך געפרעגט צען יאר צוריק א אינגערמאן א שאלה, אז זיין ווייב קומט אהיים זי שטינקט, און ער קען עס נישט אויסהאלטן, צו זי מעג נעמען א וואנע פארדעם פאר זיי וואוינען, ווייל אין די הלכה שטייט אז מען זאל נישט נעמען, מען דארף גראד מאכן. תשמיש. אבער כ'האב געזאגט לאז מיך דיר זאגן. דיר מתיר צו זיין אז זאל זיך נעמען א וואנע איז ביי מיר אסאך שווערער ווי איך זאל דיר זאגן זאג דיין ווייב זאל נישט נוצן די מקווה, זאל גיין אין א נארמאלע מקווה, ס'איז דארטן דא פיר פינעף נארמאלע מקווה'ס. דאס איז טהרה. טהרה האט נישט קיין שיעור, ס'האט נישט קיין ערך, און דער אייבערשטער פארלאנגט פון יעדן אנדערש און יעדעס מאל אנדערש. למשל ווען ס'איז סתם מ'דארף אראפברענגען א קינד אויף די וועלט, א כשר'ע מקווה, יא איז אויך כשר. הייבט זיך אן א מעשה אראפצוברענגען הויעכע נשמות, אזא רבי ישמעאל כהן גדול, דארף מען שוין אנהייבן אסאך צו סעקריפייסן. יעצט די ספר גידולי טהרה ברענגט אזוי, אז ווען מען גייט צו צו בויען א מקווה זאל מען זען ס'זאל אויסהאלטן לויט אלע דעות, זאגט ער טאמער ס'איז א געבויעטע מקווה און א מענטש דארף זוכן וועלכס צו נוצן, זאגט ער, איז נישט קיין חילוק אז ס'איז געמאכט כשר און ס'האט א גוטן הכשר, איז אלעס אין ארדענונג. יעצט. פון ווי לערן איך ארויס בכלל אז מען דארף זיך טובל'ן? איז דא צוויי פסוקים, איינס איז אין פרשת שמיני שטייט אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור ונוגע בנבלתם יטמא, פון דעם לערן איך ארויס די זיבן ווערטער אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור לערן איך ארויס אלע דיני מקוואות. אזוי ווי למשל אין מסכת חגיגה דף י"א עמוד א' שטייט ורחץ במים במי מקווה את כל בשרו מים שכל גופו של אדם עולה בהם וכמה הן אמה על אמה ברום ג'. ושיערו חכמים מ' סאה. עס קומט אויס אז דער פסוק אך מעיין ובור דאס לערנט אונז די מקווה וויאזוי ס'דארף צו זיין. נאכדעם איז דא נאך א פסוק אין פרשת מצורע, דארט רעדט זיך פון טובל'ן, פון ורחץ את כל בשרו במים, אדער ורחץ לערנט אונז אויס די הלכות מקוואות. אך מעיין ובור לערנט אונז אויס אז מען דארף זיך טובל'ען. יעצט, אין די הקדמה פון ספר מי שילוח ברענגט ער אזוי, אז א מענטש זאל וויסן אז דאס ערשטע פון וואס א מענטש ווערט געבוירן דאס האט צו טון מיט די וסת פון די פרוי, ווייל אין אשה מתעברת אלא סמוך לווסתה אדער סמוך לטבילתה, ווייל די טבילה פון די פרוי איז די הכנה צום קינד, און נישט נאר די טבילה אז זי זאל מעגן וואוינען מיט איר מאן ווייל זי איז א נידה, נאר דאס איז די הכנה צו די צוקונפטדיגע דורות. זאגט ער אזוי, איך האב גע. אזוי, איך זאג נאך וואס דער מי שילוח זאגט. ס'איז דא א רמז אין מדרש רבה אין פרשת בלק. יש מים מגדלים גבורים, ס'איז דא וואסער וואס ס'מאכט מענטשן זאלן זיין שטארק, ויש ס'מאכט חלשים מען זאל זיין שוואך, ויש נאים, ס'איז דא וואס ס'מאכט צו אז מען זאל זיין שיין, ויש מכוערים, ס'איז דא וואס ס'מאכט צו אז מען זאל זיין מיאוס, ויש צנועים. זאגט ער, שמעתי לומר דווקא על מים מי טבילה שהאשה טובלת ב. דאס מיינט לויט וואסער א וואסער זי גייט, ווי מער ס'איז אפגעהיטן מער בטהרה, אלס מער זענען די קינדער. דרך זה אמרו בגמרא אז ר' יוחנן איז געזעסן אשערי דבי טבילה, ער האט געזאגט אז ווען פרויען וועלן ארויפקומען פון די טבילה זאלן זיי קוקן אויף מיר, און זי עט דאך מיך אינזין האבן בשעת תשמיש און איך בין געווען א שיינער מענטש ממילא וועלן זיי האבן שיינע קינדער אזוי ווי איך בין. אין שולחן ערוך שטייט טאקע אזוי, סוף סימן קוף צדיק ח, אז א פרוי זאל געווארנט זיין אז זי קומט ארויס פון די טבילה אז זאל זיך חלילה נישט פוגע זיין א דבר טמא אדער עכו"ם, און טאמער זי האט פוגע געווען זאל זי צוריק גיין זיך טובל'ען. די הלכה איז נישט קיין משנת חסידות, פארוואס? ווייל דאס וואסער פון טבילה מאכט איר קינד וויאזוי עס זאל זיין. אזוי ווי ביי רבי ישמעאל כהן גדול האט עס געמאכט אז עס זאל זיין א צדיק, ממילא טאמער זי עט טרעפן א זאך וואס איז נישט הוגן, עט עס אריינגיין אין איר מחשבה און דאס קינד עט געבוירן ווערן זייער נישט גוט. און וועגן דעם שטייט אז מען זאל אבאכט געבן בשעת תשמיש ווי אזוי מען האט אינזין, און די תשמיש איז נישט נאר די תשמיש, ס'הייבט זיך אן פון די טבילה. אין די ספר רבינו בחיי אויפן פסוק והאדם יודע את חוה אשתו. זאגט ער אז די תורה נוצט זיך נאר איידלע לשונות, איז וואוינען הייסט ידיעה, פארוואס הייסט עס ידיעה? ווייל די זרע קומט דאך פונעם מח וואס דאס איז די חכמה, דאס איז דעת, ידיעה, ממילא לויט ווי מען פירט זיך אויף ערליך, לויט וואסערע הייליגע מקווה מען האט, אזוי ווייטער, איז מאכט עס אז עס זאל האבן וואוילע קינדער. די באדעם ליין וויל איך נאכאמאל איבערחזרן, מען מוז גיין אין מקווה ווייל דאס איז א גזירת הכתוב, אנדערש ווערט מען נישט טהור, כ'האב אביסל מסביר געגעבן ס'האט צוטון מיט די קליפות און מיט חוה וואס האט געוואוינט מיטן נחש, און דארף מען וויסן אז אפילו אין די מקווה אליינס וואס ווען מען קומט ארויס איז מען טהור, ווענדט זיך אויך וויפיל עפערט מען האט אריינגעלייגט, וויפיל ענערדזשי מען האט אריינגעלייגט און וויפיל שיטות די מקווה איז כשר, ווייל דאס מאכט. זאל זיין תוס' קדושה, און ביי תוס' קדושה קען מען האבן אזאלכע קינדער ווי ר' ישמעאל. איך האף אז דער אינגערמאן עט זיין צופרידן, איך האף אנדערע וועלן אויך פארשטיין דאס, און ס'איז זייער וויכטיג אז מ'זאל אמאל רעדן דערפון, ווייל דאס האט דאך דער רבי נישט געטארט רעדן אין חדר, ווייל דאס איז דאך געווען קעגן צניעות. נאר געוואלט צולייגן א שטיקל געדאנק וואס האט נישט צו טון מיט א מקווה אליינס, אבער ס'איז א שיינער געדאנק וואס מ'קען צולייגן. עטס ווייסט אז ביי די תפילין שטארט ארויס אפאר האר? וואס זענען די האר? דאס איז געמאכט. פארן סמך מם, דארט האט ער אן אחיזה. זעלבע ווער ס'איז באקאנט ווייסט אז ווען מ'דרייט צאם די פרשיות, מ'לייגט עס אריין אינעם בית, איז נעמט מען קודם אביסל האר און מ'וויקלט ארום די פרשיות, נאכדעם וויקלט מען עס ארום מיט א שטיקל פארמעט, נאכדעם דרייט מען עס נאכאמאל ארום מיט האר. דאס איז אלס אן אחיזה פאר די סטרא אחרא, ווייל אונז קען מען נישט אייננעמען דעם סמך מם, ער איז א מלאך, אונז זעמער מענטשן, איז געט מען אים א שטיקל אחיזה אז ער זאל אויך האבן עפעס. זיצט רואיג. די זעלבע האט מען געגעבן א שעור לעזאזל. פארוואס האט מען געגעבן א שעור לעזאזל? דאס איז געווען אז מ'האט געגעבן עפעס פארן סמ"ך מ"ם ער זאל לאזן די אידן טוהן די עבודה. שלמה המלך זאגט, מיט דעם וואס מ'געבט פארן סמ"ך מ"ם, זאגט ער כי גחלים אתה חותה על ראשו, דו טוסט לייגן ברענעדיגע קוילן אויף זיין קאפ. און דאס איז אויכעט זאכן וואס האט צו טוהן מיט העכערקייט, מיט שדים, מיט רוחות, מיטן סמ"ך מ"ם. מיט די אלע מיני זאכן, איז במילא ארבעטן די זאכן גאנץ אויף אן אנדערן פארמאט, ס'איז זאכן וואס ס'האט נישט קיין פארשטענדעניש מיטן מענטשליכן שכל, אבער לאידך גיסא איז דאס גאר גרויסע זאכן. יעצט, שדים זענען אויך באשאפן געווארן בין השמשות, פרייטאג פארנאכטס בין השמשות, און ס'איז נאכנישט געווען גענוג שנעל צייט אז זיי זאלן האבן א גוף, זענען זיי געבליבן אן א גוף. יעצט כ'מיין נישט חלילה אז ס'נישט געווען גענוג צייט, ס'נישט געווען קיין חלילה קיין מיסטעיק, דער אייבערשטער האט עס אזוי אויסגערעכנט. יעצט אמאליגע צייטן זענען געווען שדים מער מצוי, שדים מצוי, ס'דא די מעשה פון א משפחה א פרוי וואס האט געזאגט אז א שד האט מיט איר געוואוינט, צו ס'איז אמת צו נישט איז נישט וויכטיג, אבער ס'איז געווען אזאלעכע מעשות. כ'האב שוין געזאגט מיין זיידע ר' בנצ'ל די טשענגער רב ס'האט זיך אריינגעכאפט שדים אין א שטאט, ס'איז געווען מענטשן אין די שטאט, פלעגט ער אריינקומען, ער האט געזאגט איך בין שטאטס רב און איך בין גוזר זאלן ארויסגיין. יעצט ספר חסידים ברענגט א מורא'דיגע מעשה אז ס'געווען אמאל א קעלער און ווער ס'דארט אראפגעגאנגען איז נעבעך נכשל געווארן געהארגעט געווארן, מ'האט נישט געקענט אויסרעכענען פארוואס, געקומען א גרויסער חכם און ער איז אראפ און האט גערעדט מיטן הויפט פון די שדים האבן זיי פארציילט אז דער מענטש דא פלעגט וואוינען מיט שדים און דאס זענען זיינע קינדער, פאר זיין פטירה האט מען אים געזאגט הער אויס דו קענסט אונז נישט איבערלאזן אן גארנישט האט ער געזאגט דעם קעלער לאז איך דיר איבער און מ'האט געמאכט א קנין אז דאס איז זייערס. במילא ווער ס'איז אראפגעגאנגען האבן זיי מזיק געווען, סוף איז געווען דער גרויסער צדיק האט זיי געזאגט שדים דארפן וואוינען אויסער א שטאט, און ער האט זיי פארטריבן פון דארט, און נאכדעם איז מען מער נישט געשעדיגט געווארן. יעצט ווי כ'האב שוין מסביר געווען אז היינט איז נישט דא אזעלכע גרויסע כוחות הקדושה, דארף שוין נישט זיין אזעלכע גרויסע כוחות הטומאה, ווייל ס'דארף זיין זה לעומת זה עשה אלוקים, און בכלל אמאל איז געווען די דערפעלעך, אין די דערפעלעך האבן זיך געקענט אריינכאפן שדים אין די שטאט, האט מען אויף זיי גוזר געווען די חז"ל אז זיי זאלן נישט קומען אין קיין שטעט. יעצט פייפן איז אויכעט שטייט אין ספר חסידים און אין אנדערע ספרים אז דאס איז געמאכט מען זאל צאם רופן די שדים ס'איז דא מענטשן וואס זיי קענען זיי צאם רופן מיט א געוויסן פייף במילא אידן געבן זיך אכטונג פון פייפן ווייל דאס איז א שפראך פון שי"ן דל"ת'ס יעצט ווערט געברענגט א מעשה אין קב הישר. אז ס'איז געווען א מענטש וואס האט געזינדיגט מיט עריות, האבן זיך די שדים צוגעכאפט צו אים, און זיי האבן אים אזוי געהאט אין די הענט, אז ווען זיי האבן געוואלט מיט אים מזנה זיין, האבן זיי אים גערופן, און ער האט געמוזט גיין. איינמאל איז געווען פסח ביינאכט, און די שדים האבן אים אריינגעשלעפט דארטן אין דעם קעלער, און ער האט נישט געוואלט, ס'איז דאך פסח ביינאכט, אבער ער האט געמוזט טון וואס זיי הייסן, ווייל ער האט זיי באשאפן. און די ווייב איז נאכגעגאנגען אין קעלער, האט זיך פלוצלינג אויפגעהויבן מען גייט אין קעלער, איז זי נאכגעגאנגען, זי האט אריינגעקוקט פונעם לאך און זי האט געזען ווי זיי מאכן דארטן דברים שבצניעה, רחמנא ליצלן, קיצור זי האט געווארט ער זאל ארויפקומען, איז זי געגאנגען דעמאלטס צום חכם העיר, און יענער האט אים געגעבן קמיעות און נאך אזאלכע זאכן, ביז ער איז פטור געווארן פון זיי. דאס איז אויך געווען א זאך וואס מען האט אמאל געטון, מען האט געמאכט השבועות פון קמיעות, ממילא מען האט זיי באשוואוירן. האסטו זיי געהאט אין די האנט. יעצט ווערט געברענגט אז די גאנצע מלחמה וואס מען האט זיך געשלאגן מיט ר' יונתן אייבשיץ איז געווען ווייל ער האט געגעבן קמיעות, קמיעות דאס באשווערט די שדים זאלן טוהן זאכן וואס איז נישט לויט נארמאלן סדר. סא יעצט זעמיר צוריקגעקומען צו די מקוואות. אין די מקוואות ליגט די גרעסטע מקור הקדושה, ממילא איז זה לעומת זה ליגט דארטן די גרעסטע מקור הטומאה אויך. וועגן דעם, די ארגסטע פלאץ פאר א יונגל, אדער אפילו פאר א גראון אפ, איז א מקווה, ווייל דארטן שפילט דער יצר הרע אויף אלע זייטן, און זייט ברוך השם דער עולם האט אויפגעהערט צו נוצן די מקווה'ס עספעשעלי פאר קינדער, איז געווארן אסאך אסאך ארדענונג, ווי זאגן אלע נחום, ס'איז געווארן מורא'דיג. און לאידך גיסא פאר א פרוי דאס איז די העכסטע זאך וואס איז דא, אפילו פאר א מאן אויכעט, טאמער ער גייט אין א פרייוועט מקווה ווי ער זעהט נישט וואס מען טאר נישט, און ער גייט לתוספת קדושה, ער קוקט נישט אויף הסתכלות אסורות, אויף אויסגעטוענע מענטשן, וכדומה, איז עס זייער א גוטע זאך, אבער טאמער נעבעך ס'איז אזוי ווי ס'זענען די מקווה'ס, שטעל דיר פאר ווי ארעם א מקווה איז, אפילו נישט דא קיין קורטן, א קורטן קאסט צוויי דאלער, מען קען עס אוועקווארפן יעדעס יאר און קויפן א נייעס, אפילו דאס איז נישט דא אין קיין מקווה, אדער קויפן א קורטן וואס אויבן איז דא לעכער אז מען זאל קענען זען צו עס איז נישט דא צוויי בחורים זיך דארט באהאלטן, מען דארף אויך מאכן אז אין די טוילעטס, כ'האב ענק שוין געזאגט, איך בין געווען אמאל אין פענסלוועניע, האב איך געזען אין א פאבליק טוילעט פלאץ אז די טוילעט קומט נאר ארויף ביז צום בויך העלפט, אזוי אז מען קען אריינקוקן וואס יענער טוט, ממילא זיצט ער נישט דארטן פאר גארנישט, און ער רייבט זיך נישט דארט אויס. און ער וואטשט נישט אזעלכע ווידיאוס אויף די סמארטפאונס אדער אויף די טעבלעטס. און דאס איז די בעסטע זאך וואס איז דא. מ'וואלט געדארפט אפשניידן העלפט פון יעדע טיר, און די אויבערשטע העלפט זאל מען אוועקלייגן אין גארביטש און די אונטערשטע העלפט זאל בלייבן, אז ס'זאלן אזאלעכע חזירים נישט קענען אריינכאפן און מכשיל זיין די קינדער. יעצט, כ'וויל דערציילן א מעשה וואס האב איך אליין געהערט פון רב וואזנער, ער האט עס מיר פארציילט, און ער האט געזאגט איר מעגט עס נאכדערציילן אין מיין נאמען. ס'וואר מיר זייער חשוב די מעשה. די מעשה גייט אזוי. ס'איז געווען א פרוי וואס איז געקומען צו טבילה. זי איז געקומען אביסל שפעט, ווייל יעדע פרוי האט דאך געשעפטן, ניין? מ'דארף דאך צוגרייטן זיך, און זיי האבן קינדער מיט אלעם. איך טראכט ביי מיר אייביג, עטס ווייסט ווי שווער ס'איז א פרוי זאל קאכן פאר קינדער בשעת זי גייט צו טבילה? זי טאר נישט עסן קיין פלייש אז ס'ווערט סטאק אין די ציין, שטעל דיר פאר איז זי א הייב, מאכט א גאנצע זאך פאר קינדער. ווען דער מאן איז א נארמאלער מענטש זאגט ער פאר די קינדער די ווען זיין ווייב גייט צו טבילה זיי דארפן דאס נישט וויסן גייט מען ארויס אין א סטאר. אונז פסק'ן מיר אז תרי קלי לא משתמעי טאמער ס'איז אבער חביב קען מען יא הערן. ווען מען רעדט פון מקוואות איז ביי מיר חביב ממילא אז ס'איז חביב פארגעס איך אויפצוהערן סאו וויל איך ענק פארציילן נאך אפאר קלייניגקייטן וועגן מקוואות. איין זאך וואס איך וויל ענק פארציילן איז אז. דא אין בארא פארק די שול ס'הייסט בעטעל איז געקומען. מיט יארן צוריק איינער פון די היימישע מענטשן און זיי האבן געמאכט אן אפיעל אז מען זאל געבן געלט פאר די מקווה וואס ווערט געבויעט אין בארא פארק. איז דער ראביי, דער ראביי שור, דער רב פון שול, האט געהאלטן דארטן א ספיטש און ער האט געזאגט. איר זאלט וויסן רבותי, אויב איר נוצט נישט קיין מקווה, דעמאלטס זענען די קינדער נישט כשר. האט זיך דער פרעזידענט אויפגערעגט און ער געט א שטעל אפ די דרשה און ער גייט צו צום ראביי הויעך און ער פרעגט אים, טעל מי ראביי,

כאפן אויס כלל ישראל ווייל זיי כאפן נישט וואס דא גייט פאר, די אידן ווילן זיין וואויל, זיי האבן נאו אבדזשעקשאנס צו זיין פרום און אידיש און ערליך, נאר די רב האט מורא אז טאמער ער וועט זאגן א ווארט וועט זיך איבערקערן די גאנצע גאס און אז מען וועט מיך ארויסווארפן וואס וועט זיין, דאס איז די פראבלעם מיט אמעריקע, דאס איז די פראבלעם מיט די גאנצע וועלט היינט, די ראבייס, הרב הצדיק רבי אברהם לייטנער האט מיר פארציילט א מעשה. אז זיין שווער איז געקומען אויף טשיקאגא עס איז נישט געווען קיין כשר'ע מקווה ס'האט זיך איבערגעקערט די שטאט און מ'האט געשריבן וועגן דעם אין די תשובה ספרים, בקיצור האט ער פארציילט ווען ר' אברהם איז געקומען וואוינען אויף טשיקאגא האט ער אים געזאגט זאלסט וויסן אז ס'איז געווען דא עפעס א רב וואס ער איז געקומען אויכעט פון יוראפ מ'האט אים אויפגענומען צו זיין רב. און דעם ערשטן שבת האט ער געזאגט א דרשה, האט ער געזאגט רבותי מען מוז האבן צוויי קאך קיכן, קיטשענס, א מילכיגע און א פליישיגע, ווען נישט איז נישט מעגליך צו זיין כשר, שוין, קיצור איז געגאנגען איינער פון די שבעה טובי הקהל און נעמט זיך שרייען פון די בעק, ראביי סטאפ פוטינג יור נאוז אין אינטו אווער קיטשען, סטעי אוט, שוין, האט אויפגעהערט, נעקסטע וואך האט ער גערעדט וועגן שבת, שמירת שבת קודש. שרייט הויעך איינער פון די ווייס פרעזידענטן פון די שול, ראביי, יו וואנט געט פעיד עוורי סאנדעי? זאגט ער, שור, ס'איז א קאנטרעקט. זאגט ער, וועל סטאפ טאלקינג אבאוט שמירת שבת, נאן אוו אס אר שומרי שבת היער, ווי אלל ווארק אן שבת, סאו דאנט טאלק אבאוט דעט סאבדזשעקט. שוין, בקיצור, שפעטער. דעם נעקסטן שבת האט ער אנגעהויבן צו רעדן אין טהרת המשפחה. איז געווארן אזא אלל אוט וואר, די מענער מיט די פרויען, וואי אר יו מאווינג אינטו אווער בעדרום, וואט איז יור ביזנעס וואט ווי דו? געמאכט אזאלכע קולות, יעדער איז געקומען, מען האט אים אנגעכאפט און מען האט אים ארויסגעטראגן, שוין, מען האט אים ארויסגעטראגן פון די בעק דאר, ווייל ס'איז געגאנגען שלעק. קיצור ער גייט אראפ א לאנגע טונקל עלי פון וועגן ארויס און ער נעמט זיך וויינען זאגט רבונו של עולם וואס האב איך געטוהן איך האב גערעדט פאר כשרות פאר שבת קודש און פאר טהרת המשפחה און קוק וואס זיי האבן געטוהן צו מיר וואס האבן זיי געטוהן זיי האבן מיך ארויס געווארפן הערט ער א בת קול ענטפערט אים אויכעט געוויינט זאגט דו וויינסט אז מען האט דיך יעצט ארויס געווארפן פון די שול זאגט דער רבונו של עולם איך וויין שוין זעכציג יאר פון ווען מען האט געעפענט די שול האט מען דיך מיך ארויס געווארפן שפעטער ווען ס'איז צוגעקומען צו רבי אברהם'ס שווער, צום ווייצען רב, דער רב האט פארציילט, אז וואס האב איך דען געטון, כ'האב דאך גערעדט נאר פאר הייליגע זאכן, און מ'האט מיך אזוי ביטער ארויסגעווארפן, ווען מ'האט מיך אויפגענומען, האב איך געפרעגט דעם ראש הקהל, פון וואס זאל איך רעדן, פון וואסערע סאבדזשעקט כ'האב אים געפרעגט, ווייל אז ער וויל קען איך אים זאגן אין די סוגיא פון אסאך סוגיות אין ש"ס, זאגט ער ניין, כ'זאל נישט רעדן די גמרות מיט די זאכן, איך זאל רעדן ריין אידישקייט, פרעגט ער דעם ווייצען רב. אז מען טאר נישט רעדן פון שבת, מען טאר נישט רעדן פון א כשר'ע קאך, און מען טאר נישט רעדן פון טהרת המשפחה, וואס איז דאס ריין אידישקייט? עניוועי, איז למעשה די אלע בעלי בתים האבן א טענה צו די רבנים, אז זיי גייען נאך צוואנציג דרייסיג יאר וואס ער איז רב גייט מען פארציילן א מעשה אז מען בויעט א מקווה און אן דעם איז נישט דא קיין אידישקייט? און וואו ביסטו? ווען אונז זעמער געווען יונג! און וועגן דעם ברוך השם, מיך האט מען שוין פון אסאך שולן ארויסגעווארפן. מיך שוין פון זייער אסאך פלעצער ארויס געווארפן נאר איך האב יעדן אין דר'ערד, איך רעד וואס מען דארף און איך רעד אויף וואסערע שפראך איך האלט אז ס'וועט מאכן א רושם און איך לאך פון יעדן איינעם. און יעצט וויל איך ענק זאגן נאך איין שיינע מעשה וואס איז געשען ביי מיר, ביי מיר איז עס געשען בדידי הוה עובדא, איך ענק דערציילן א מעשה כ'האב עס מורא'דיג הנאה, איינמאל בין איך ארויס געפארן בודק צו זיין די מקווה אין ניו העמפשער, דער רב המכשיר האט געהייסן ער רופט זיך רימניצער רבי, דענק נישט אזוי ער רופט זיך אויפן אידישן נאמען, און דעמאלטס געווען דער מיסטער הויער איז געווען דער משגיח, און איך האב געזאגט פאר דעם הויער ער זאל נישט זיין דארטן משגיח ווייל די מקווה איז א פסל'ע מקווה, איך בין שוין געווען אפאר מאל עס באקוקן, און אינמיטן זומער הייבט עס שוין אן צו ליקן, מען געט עס א פעטש אפ אביסל, און איך בעט דיך לאז נישט פרויען נוצן די מקווה. שוין, דער רב האט געזאגט אז ס'איז כשר איז עס כשר. עניוועי, איז למעשה, סתם אזוי ווי ס'איז דא אויף די רעקארד, ס'איז געווען דעמאלט זומער איז ער נעבעך פארשווינדן געווארן אין וואלד און ער איז קיינמאל נישט צוריק געקומען לעבעדיג. איך ווייס נישט צו היינט האט מען געבויט א נייע צו נישט, נאר טאמער נוצט מען נאך די אלטע ס'איז א פסול'ע מקווה ס'איז צוקראכטע בורות, מ'לייגט אביסל פעטש, ס'דויערט צוויי וואכן און נאכדעם צוקראכט עס. עניוועי, בין איך ארויסגעפארן דארט ווייל איך האב געוואלט בודק זיין די מקווה און ס'איז מיר אויסגעקומען איך דארף בלייבן איבערנאכט, כדי איך זאל קענען זעהן צו ס'איז נישט זוחל, אבער למעשה האב איך געדארפט בלייבן איבער שבת אויכעט. פאר וואטעווער ריזען איז אויסגעקומען אז כ'האב נישט געקענט אהיים קומען. האב איך מיר געדינגען א האטעל ווייל איך גיי קיינמאל נישט מ'זאל מיר צאלן האטעל ווייל דעמאלטס ווער איך שוין משוחד אז ס'איז כשר. איך דינג מיר מיין אייגענעם האטעל און נאכדעם אז מ'וויל באצאלט מען און אז נישט איך האב שאדן טויזענטער דאלער אזוי באט איי דאנט קעיר ליסען דעטס די אנלי וועי טו דא איט די רייט וועי עניוועי בין איך דארט געווען. אריבער שבת, און מ'האט מיר געזאגט אז פון דעם האטעל וואו איך בין איז דארף איך גיין אויף די גרויסע גאס, און פון דארט גיי איך רעכטס און פון דארט גיי איך לינקס, בקיצור מ'האט מיר אויסגע'משל'ט א גאנצן דייגרעם וויאזוי איך זאל שבת גיין, נו, איך בין דאך שוין געווען דעמאלטס העכער פערציג, מעג איך דאך שוין פארגעסן, האב איך געמאכט איין ראנג טורן, און איך האב געזען פון דערווייטנס אז איך זע שוין די שול, ס'איז געווען א שול, א יפה נוף, גרויס, הויעך, שיין, מיט שטיינער געבויעט. שוין, איך האב שוין נישט געדארפט פאלאוען אינסטראקשענס. איך קום אריין, עס איז געווען א רעפארם שול, איך האב דאך נישט געוואוסט ווען איך האב געעפנט די טיר, און דער ראביי האט געזען, ער איז געווען א פולפיט ראביי, ער האט געהאלטן אינמיטן אנפאנג פון זאגן זיין דרשה, געט ער מיך א פרעג, ער האט געמאכט ליצנות פון מיר, איך בין געגאנגען מיטן טלית אויפן בעקיטשע, הייבט ער אן, ער זאגט. אן עינדזשל דזשאסט וואקד אינטו אווער סינעגאג, טו די שול, א מלאך האט אריינגעוואקט, און ער האט געמיינט איך קען נישט קיין ענגליש, האט ער געמיינט איך האב אויך געווארפן אראנדזש שאלעכטס אויפן טיטשער, עניוועי פרעגט ער מיך, איי עם אבאוט טו גיוו מיי סערמאן, איי דידנט פריפעיר, וואוד יו העלפ מי אוט אין גיווינג א סערמאן? זאג איך אים, שור, ביי אלל מיענס ראביי, זאגט ער, אקעי, און יעדער לאכט, ס'איז געווען דריי פיר הונדערט מענטשן זענען זיכער דארט געווען, מענער און פרויען, און יעדער לאכט, איך גיי געבן א סערמאן, שוין. איך געב מיך א שטעל אויף און איך זאג, לעידיס ענד דזשענטלמען, מיין נאמען איז נחום. נחום איז געווען א פראפעט, ער איז געווען א נביא. איך גיי ענק זאגן נביאות וואס ס'גייט זיין צוואנציג יאהר ארום מיט די אלע מענטשן וואס זיי דאווענען דא אין דעם שול און מיט זייערע קינדער. די מינוט כ'האב דאס געזאגט, איר הערט, די חברה האבן טאקע געמיינט איך בין א מלאך, ס'איז געווארן שטיל אז דו האסט געקענט הערן מאסקיטאוס זזזזזזזז. שוין. און כ'זאג זיי אזוי. פופציג פראצענט פון ענקערע קינדער גייען שעלטן זייערע עלטערן און שעלטן חלילה מקלל את השם זיין אז זיי זענען געבוירן אלס א איד און זיי וועלן אזוי ווייט אויסציווייפן פון זיי אז זיי זענען געבוירן א איד זיי וועלן זיך געבן גויאישע נעמען זיי'ן טון אלעס זיי'ן חתונה האבן מיט גויטעס ס'זאל פארגעסן ווערן דער שם ישראל פון זיי איטס גאנא בי פיפטי פראצענט אוו די טשילדרען און יעצט איז געווארן נאך שטילער די אדער פיפטי פראצענט.

ס'איז דא אסאך ספרדים דא דא? ספרדישע מוסדות אין ארץ ישראל און זיי האבן אויך אנהייבן צו ווערן שומרי תורה און מצוות. דערצייל איך זיי א מעשה אז זיי זאלן וויסן איך האב א חבר אין די איסט סייד זיין מאמע האט נישט גענומען קיין גט ווען זי האט חתונה פאר זי האט חתונה געהאט מיט זיין טאטן ווייל זי איז נישט געווען פרום דער בחור איז געווען פערציג יאר אלט האט נישט געקענט טון קיין שידוך. בקיצור, איינמאל בין איך געזעסן ביי אים אינדערהיים אין די איסט סייד, און ער געט א דריי אויס צו זיין מאמע און ער זאגט מאמע, יו נאו, פאר די לאוזי פיפטי דאללערס דעט איט קאסט טו גיוו א דיווארס אר טו געט א דיווארס, ענד פאר די לאוזי פיפטין מינוט סערעמאני דעט איט טעיקס, יו קילט מי פאר לייף! איי קענט מערי יור דזשואיש דאטער, איי העוו טו טעיק אידער א קאנווערט, אר איי העוו טו טעיק סאמבאדי דעט

איז מיי אנלי בן יוחד דיס איז וואט איט ענדעד וויט? עניוועי זאג איך זיי לעידיס ענד דזשענטלמען די סעים טינג איז גאנע העפען היער דאוס פיפטי פערסענט דעט העלף אוו דעם לאבאוויטש גאט א האלד אוו דעם ענד די אדער העלף ספרדישע בני תורה'ס גאט א האלד אוו דעם דעי וויל טורן אראונד און סעי מאדער דיר דו יו נאו פאר דעט פאר די לאוזי פייוו מינוטס דעט איט טעיקס טו אימערס אין די מקווה און פאר די לאוזי טען דאלערס דעט איט קאסט

נאר געלט האט ער נישט צו בויען, און למעשה זיי האבן די געלט, האב איך געזאגט פאר דעם שליח אז דו נעמסט זיך אונטער צו זיין משגיח תמידי וועט מען בויען א מקווה, זאגט ער אבער עס מוז זיין חבד, זאג איך עס וועט זיין חבד, הו קעירס אבי א מקווה זאל זיין, און דעמאלטס האב איך געבויעט די מקווה, און כ'בין געוואויר געווארן אז זיי זענען נאר דארטן זומער, עס איז נאר א זומער פלאץ. ווינטער קומען זיי אין לעבן וואוסטער, ס'איז דא א פלאץ הייסט וואוסטער, זיי פראנאונסען עס נישט וואוסטער, מען ליינט עס וואוסטער, זיי פראנאונסען עס עפעס אן אנדערע נאמען, מעסעטשוסעס, ס'איז אין מעסעטשוסעס, מען האט זי געבויעט ברוך השם א מקווה, אין יארן האב איך עס געפאלאוט, כ'האב געזען ס'פארט גוט, דער ליבאוויטשער איז דארט משגיח, ס'הייסט א ליבאוויטשער מקווה, א פראבלעם אז ס'איז א ליבאוויטשער מקווה אז ער איז דער משגיח איז דאך מיט די בעסטע זאך אז ס'איז א ליבאוויטשער מקווה, און דאס איז וואס דא גייט פאר. די קינדער גייען אים קיינמאל נישט מוחל זיין אז ס'איז נישטא קיין מקווה, יור קילינג יור פיוטשער, יור קילינג יור רילעישאנס ביטווין יור טשילדרען, יור קילינג עווריטינג. יעצט טהרת המשפחה צו האלטן איז זייער שווער וועגן הרחקות, ס'טייטש אזוי, יעדע פרוי וואלט געהאלטן טהרת המשפחה, פארוואס זאל זי נישט גיין אין מקווה זיך טובל'ן פינף מינוט, וואס איז די ביג דיעל? נאר די הרחקות זענען די שווערסטע זאך, אבער למעשה צו א מקווה מוז מען גיין. און ס'איז זייער וויכטיג מ'זאל רעדן פון דעם, ווייל די ענד אוו די דעי עס פעלט זייער אסאך פרויען אין די מקווה, רבותי איך זאג ענק ס'פעלט, ס'דא א איד וואס האט געהייסן ר' מיכאל בער ווייסמאנדל, געווען א דזשיניעס, די רבי האט אים אמאל געזאגט איך וויל זאלסט דיך אראפזעצן מיטן טעלעפאן בוק און אנקאלן אלע מקווה'ס וויפיל פרויען ס'גייען אין מקווה, אין יענע מקווה. ער האט געענדיגט. איז ער געקומען מיט א ליסטע, ס'איז געווען, כ'מיין אז ס'איז געווען צען טויזנט פלאס. נאכדעם פרעגט ער דעם רבי'ן, וואס דארפט איר דאס וויסן? זאגט ער, איך קום דא אין אן ארץ לא זרועה, אמעריקע, כ'האב געוואלט וויסן צו מ'האלט דא טהרת המשפחה. אויב אין אמעריקע איז דא צען טויזנט פרויען אין מקווה האלט מען נישט קיין טהרת המשפחה. זייער פשוט, ס'האבן דעמאלטס געוואוינט איך ווייס נישט וויפיל שווערע, אין די מיליאנען, כ'ווייס נישט וויפיל, איינס צו צוויי צו דריי. יעצט איך, איך בין א תלמיד פונעם רב און איך האב דאס געטון די זעלבע וואס דער רב האט געטון, איך האב אנגעהויבן נאכצופרעגן, איך וויל נישט זאגן ווי ווייל באלד וועט מען נאך ארויסווארפן אפאר מקווה אידענעס, איך האב אנגעהויבן נאכצופרעגן וויפיל ס'איז דא אין יעדע מקווה, רבותי אונז פעלט זיכער צוואנציג ביז דרייסיג פראצענט אידישע טעכטער אין די מקווה, און איך רעד נישט פון פילאדעלפיע און פון יעהופעטסוויל טענעסי, איך רעד פון ווילימסבורג, בארא פארק, פלעטבוש. מאנסי, מאנראו און די אלע היימישע פלעצער. און איך אליינס באקום קאלס זייער אסאך מאל ווען ס'קומט די הייליגע טעג און פרויען ווערן ערנסט, קריג איך טעלעפאן קאלס און די טעלעפאן קאל זאגט, אוי איך האב נישט אפגעהיטן נידות, איך וויל אנהייבן צוריק צו קומען אן די רייט טרעק, וויאזוי הייבט מען צוריק אן, וואס ס'דא הלכות. און זיי רעדן נישט אמעריקאנעריש, זיי רעדן נאך אזוי היימיש אין אידיש, רבותי עס איז אונזערע ברידער און אונזערע שוועסטער, סאו לאז יעדער איינער אנהייבן צו טראכטן וועגן דעם וויאזוי דו קענסט בעסער מחנך זיין דיינע קינדער אז זיי זאלן וויסן אז זיי דארפן גיין אין א מקווה. סוף דבר הכל נשמע איבערצוחזר'ן נאכאמאל, די בעסטע זאך וואס א אידישע טאכטער קען געבן פאר א קינד איז. קודם כל אז מען ווייסט ווער דאס קינד איז, זי גייט נישט ארום טשיטן, מען דארף נישט נעמען א די ען עי זעהן וואו די פאדער איז, און די צווייטע זאך איז אז זי ברענגט א קלין א זויבער קינד, נישט קלין פון שמוץ נאר קלין פון נידות, אז איר קינד איז נישט קיין בני נידה חלילה, און אזוי ווייטער. עס איז די בעסטע זאך וואס א פרוי קען געבן פאר איר קינד, אז זי אויך אז ס'איז נישט פון די אנדערע נײַן מידות, נידה, שנואה, נידוי, קען זיין אז דאס איז שוין נכלל ווען מען זאגט אז איז א זויבער קינד איז נישט קיין בת הנידה אדער א בן הנידה, איז למעשה אז זי איז א אפגעהיטן אידיש קינד וואס דער אייבערשטער וויל, און ווען משיח וועט קומען, ס'וועט זיין תחיית המתים, אפילו מען דערלעבט עס נישט, מען וועט אמאל אויף.

זייטס אלע געזונט, דאס איז געווען אביסל א שיעור, קליינער שיעור, אביסל צו רעדן וועגן דעם ענין וואס דאס איז א מקווה און וואס דאס איז א חילוק צווישן קלין און טהור. און דער אייבערשטער זאל שוין אוועק נעמען דעם רוח הטומאה פון די וועלט. און ס'זאל שוין זיין והיתה לה' המלוכה והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. מען דערציילט אויף איינעם פון די גרויסע תלמידי בעל שם, איך ווייס נישט פונקטליך אויף וועם, געהאט זייער א שווערן דרך אין עבודת ה', השם, זאגט ער, ווען מיין טאטע וואלט איינמאל געגאנגען אין מקווה, נישט זיין מאמע, זיין טאטע, וואלט איינמאל געגאנגען אין מקווה, וואלט ער נישט געהאט אזא שווערע עבודה, סאו וואס אונז טוה מיר, מעשה אבות סימן לבנים. יעצט פארשטייט מען אז דא רעדט מען פון דעם טאטן, נישט די מאמע, די מאמע איז זיכער יא געווען, נאר אפילו דער טאטע דארף אויך גיין, דארף אויך זיין בקדושה, יעצט פארשטייט זיך אז דאס איז נאר אין א מקווה ווי מען קען גיין, וואס מען זאל נישט זען קיין ערווה של חברו, ווייל טאמער נישט איז די גאנצע זאך גארנישט ווערד. יעצט אזוי ווי ס'איז די שובבים צייט און דא אין ארץ ישראל איז דא א מורא'דיגע התעוררות, מ'גייט נאך געלט פאר מקוואות, מענטשן געבן פיר פינף הונדערט שקל זיך אויסצולייזן די אלע חטאים, ס'איז ממש א ערנסטע מאוומענט און מ'האט מיך גערופן שוין אויף עטליכע מקוואות איך זאל עס באקוקן ווייל זיי ווייסן אז מ'מאכט א מקווה מוז מען באקוקן, און איינער פון די צוהערערס האט פונקט געפרעגט א שאלה פארוואס מ'דארף ממש א מקווה, פארוואס איז נישט גוט א שאוער, האב איך געקלערט כ'וועל דאס מאכן איין. שיינעם גרויסן שיעור אויפצוערקלערן אביסל דעם אינגערמאן און אלע אינגעלייט און די אידישע פרויען אז זיי זאלן וויסן אין וואסער א געוואלטיגן קדושה זיי גייען אריין ווען זיי נוצן א מקווה און חס ושלום פארקערט ווי ווייט אומגליקליך זיי מאכן זיך, זייערע מענער ווייל די נדות פון די פרוי גייט ארויף אויף די מאן אזוי שטייט אין פסוק ותהי נדתה עליו. און אויכעט וואס א חורבן זיי מאכן פאר זייערע שטובער, דער אייבערשטער זאל העלפן אז מען זאל האבן שכל, יעצט איז פרשת בשלח, מען איז אריין אין ים, מען דארף אריין גיין אין די מקווה, און דער אייבערשטער וועט מאכן א נס, עטס זאלט אלע ארויס קומען לעבעדיג און ריין, א גוט יאר.